זונטאג ויחי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויחי יעקב, יעקב אבינו האט געלעבט בארץ מצרים אין לאנד מצרים שבע עשרה שנה זיבעצן יאר, ויהי און ס'איז געוועזן ימי יעקב די טעג פון יעקב שני חייו די יארן פון זיין לעבן שבע שנים וארבעים ומאת שנה הונדערט און זיבן און פערציג יאר. זאגט רש"י ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? פארוואס איז די פרשה פארמאכט? ס'איז נישט דא קיין שום. אפטיילונג צווישן פרשת ויגש און פרשת ויחי, ליידיג פון אפאר אותיות, און דאס האט מען מקובל אז דא הייבט זיך יא אן א נייע סדרה, איז פארוואס איז נישט דא דא קיין שום רמז דערצו? ענטפערט רש"י לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו ווען נאר יעקב אבינו איז נפטר געווארן, נסתמו זענען פארמאכט געווארן עיניהם זייערע אויגן ולבם און זייערע הערצער של ישראל פון די אידן מצרת השעבוד, פון די צרות פון די שעבוד פון די מצריים, שהתחילו לשעבדם, הגם די ריכטיגע שעבוד האט זיך נישט אנגעהויבן ווילאנג איינער פון די שבטים האט געלעבט, אבער אביסל שעבוד און צייטווייליגע שעבוד, צייטנווייז, פון צייט צו צייט האט מען יא געשפירט, איז דאס איז דער רמז פון א פארמאכטע פרשה, זאגן די מפרשים, ווייל די צעטיילונג צווישן פרשיות איז געגעבן געווארן ליתן רווח להתבונן בין פרשה לפרשה, און ווען א איד ליידט פון צרות השעבוד, האט ער נישט דעם רווח להתבונן, מען האט אוועקגענומען פון זיי די רווח להתבונן. זאגט רש"י דבר אחר נאך א פשט, שביקש לגלות את הקץ לבניו, שטייט שפעטער אין די סדרה אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ער האט געוואלט אויסזאגן פאר די קינדער ווען ס'וועט זיך ענדיגן דער גלות, ונסתם ממנו און ס'איז פארמאכט געווארן פון אים, אזוי שטייט בבראשית רבה. זאגט דער דעת זקנים פון וואו האט יעקב אבינו געוואוסט ווען ס'וועט זיך ענדיגן די גלות דאס האט ער שוין געזען ביי די מראה פונעם סולם און די מפרשים זאגן פארוואס דעמאלט איז פארמאכט געווארן דא אנהייב פון די סדרה און נישט דארט ביי די פרשה פון ויקרא יעקב אל בניו ווייל דארטן וואלט עס נישט געווען אזוי מערקבאר, ס'איז דאך אינמיטן א סדרה, דא אבער אנהייב פון א סדרה וואס געווענליך איז דא א צוטיילונג פון אפאר אותיות ליידיג און דא איז עס נישט דא, זעט מען א גוטע רמז אז ס'איז נסתם געווארן פון אים די קץ. זאגט דער תרגום וחיא יעקב בארעא דמצרים שבע עשרי שנין, והוו יומי יעקב שני חיוהי מאה וארבעין ושבע שנין, שטייט אין די ראשונים, צו מיר זעהן ענדליך צו דעם באלד אין זוהר הקדוש, אז נאר די זיבעצן יאהר וואס יעקב אבינו איז געווען אין מצרים, האט ער ממש געלעבט, פארדעם האט ער אלץ געליטן, פון עשו און פון לבן און פון די צרות פון יוסף וואס מען האט אים פארקויפט, ס'איז נאר געווען די לעצטע זיבעצן יאהר וואס ער האט געהאט אלע גוטע זאכן אויף אמאל, וואס דעמאלטס איז עס גערופן געווארן א לעבן ביי אים. און דער חשבון פון זיבעצן יאר איז אויכעט אקעגן די זיבעצן יאר וואס יעקב האט געשפייזט יוסף אלס קינד פאר מען האט אים פארקויפט, אקעגן דעם האט יוסף צוריק געשפייזט דעם טאטן אויכעט זיבעצן יאר. זאגט דער פסוק ויקרבו זיי האבן זיך דערנענטערט ימי ישראל די טעג פון יעקב למות צו שטארבן, ויקרא האט ער גערופן לבנו צו זיין זון ליוסף צו יוסף ויאמר לו האט אים געזאגט, אם נא מצאתי חן בעיניך, אויב איך האב געפונען חן, גענאדע, אין דיינע אויגן, שים נא ידך תחת ירכי, לייג ביטע דיין האנט אונטער מיין דיך, ועשית עמדי חסד ואמת, דו זאלסט מיר שווערן צו טון א גענאדע פון אמת, אל נא תקברני במצרים, איך וויל דיך בעטן דו זאלסט מיך נישט באערדיגן אין מצרים. זאגט רשי ויקרבו ימי ישראל למות. כל מי שנאמר בו קריבה למות, וואו ס'שטייט די אויסדרוק פון דערנענטערן צום טויט, מיינט עס צו זאגן לא הגיע לימי אבותיו, ער איז נישט אנגעקומען צו די יארן פון זיינע עלטערן. יצחק חי ק פ יצחק אבינו, דער טאטע זיינער האט געלעבט הונדערט אַכציק יאר ויעקב האט נאר געלעבט ק מ ז, בדוד נאמר קריבה ווייל אביו חי פ שנים, אדער ס'דא וואס זאגן, פֿיר הונדערט יאר האט ישי געלעבט, אדער זיין עלטער זיידע עובד האט אזויפיל געלעבט, והוא חי ע, ער האט נאר געלעבט זיבעציק, איז ביי די אלע שטייט א לשון פון דערנענטערן צום טויט, ווייל באמת איז דאך די טבע פון א קינד זייער ענדליך צום טבע פון א טאטן, וואלט ער געדארפט מאריך ימים זיין בערך אזוי לאנג ווי דעם טאטן, און אז נישט, מיינט עס אז די מיתה איז פריער אנגעקומען. ויקרא לבנו ליוסף, זאגט רשי למי שהיה יכולת בידו לעשות, דער וואס האט געהאט די מעגליכקייט צו טון פאר די אנדערע ברידער האט ער נישט געקענט באפעלן הגם יוסף הצדיק האט געוואוינט ווייט פונעם טאטן, ער האט געוואוינט אין מצרים און נישט אין גושן, שטעלן זיך די מפרשים אז פאר רשי האט געדרוקט פארוואס האט ער נישט גערופן איינער פון די קינדער וואס איז געווען נאנט צו אים, זאל ער רופן ראובן וואס ער איז געווען דער בכור, זאל ער רופן יהודה וואס ער איז געווען דער מלך צווישן די שבטים, אבער ניין ער האט דווקא גערופן יוסף וואס פאר אים וועט פרעה נישט שטערן ארויפצוטראגן דעם ארון פון יעקב, אבער פאר די אנדערע קינדער קען ער האט פרובירן צוריקצוהאלטן. און די מפרשים שטעלן זיך טאקע פארוואס האט ער געדארפט רופן יוסף, פארוואס האט זיך יוסף נישט געדרייט ביים טאטן, אז די טאטע איז געווען אזויפיל יאר אוועק פון אים, און ענדליך איז ער געקומען קיין מצרים וואלט ער געדארפט גאר אסאך זיין ביים טאטן, פארוואס האט ער אים געדארפט לאזן רופן? ברענגט די דעת זקנים א מדרש אז יוסף האט זיך דירעקט נישט געדרייט ביים טאטן ווייל ער האט נישט געוואלט אז די טאטע זאל אים פרעגן ווי אזוי ער איז אנגעקומען קיין מצרים און דעמאלטס וועט ער דארפן פארציילן די מעשה ווי אזוי זיי האבן אים פארקויפט און ער האט חושש געווען אז יעקב אבינו וועט חלילה לאזן פאלן א קללה אויף די שבטים און מה דאך ווען יעקב האט געשאלטן רחל אנע וויסנשאפט, ער האט נישט געוואוסט אז זי איז שולדיג, און די קללה איז מקיים געווארן, כל שכן ווען ער זאל שעלטן די שבטים חלילה וואלט עס זיכער מקיים געווארן, פארדעם האט ער זיך ווי ווייניגער געדרייט ביים טאטן ער זאל נישט דארפן פארציילן די מעשה המכירה. זאגט רש י שים נא ידך לייג די האנט והשבע און שווער. חסד ואמת זאגט רש י חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול, ער ערווארט שוין נישט גארנישט צוריקצובאקומען פון דעם טויטן. געווענליך ווען מען טוט א חסד מיט א לעבעדיגע מענטש, אפילו מען באקומט נישט צוריק עפעס אויפן פלאץ, האט מען אבער א חשבון אז יענער וועט זיין שולדיג א טובה און במשך הימים וועט עס צוריקקומען, אבער ווען מען טוט א חסד מיט א טויטן ווייסט מען אז דאס איז א חסד של אמת. זאגט רש י אל נא תקברני במצרים, ברענגט רש י דריי טעמים פארוואס יעקב אבינו האט נישט געוואלט באערדיגט ווערן אין מצרים, און די גור אריה זאגט אז דאס איז מרומז אין דאס וואס די פסוק האט געזאגט דריי מיני לשונות, אל נא תקברני במצרים, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, דאס איז א רמז אויף די דריי טעמים, זאגט רש י איין טעם איז ווייל סופה להיות עפרה כינים, די ערד פון מצרים, די ערשטע דריי טפחים דערפון וועלן זיין לייז, ומרחשין תחת גופי, זיי וועלן קריכן אונטער מיין גוף. הגם, די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף יז עמוד א', אז יעקב אבינו האבן די ווערים נישט שולט געווען אין אים, ממילא האט ער נישט געהאט וואס מורא צו האבן פון די כינים, אבער יעקב האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף דעם, ער האט נישט געהאלטן אז זיינע זכותים זענען אזוי גרויס. ושאין מתי חוץ לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות דאס איז די צווייטע טעם אז די אידן וואס ווערן באערדיגט אין חוץ לארץ שטייען נישט אויף צו תחית המתים דארט אויפן פלאץ נאר ס'ווערט אזעלכע היילן אונטערערדיש און זיי קוילערן זיך ביז קיין ארץ ישראל האט ער נישט געוואלט מיטמאכן דעם צער ושלא יעשוני מצרים עבודת אלילים אזוי שטייט אין בראשית רבה, ער האט נישט געוואלט אז די מצריים זאלן אים מאכן פאר עבודה זרה פאר אן אפגאט, פארוואס זאלן זיי אים וועלן מאכן פאר אן אפגאט? סיי ווייל די הונגער האט זיך אויפגעהערט ווען ער איז געקומען, און סיי ווייל ער האט געבענטשט פרעה אז דער נילוס וואס דאס איז זייער אפגאט זאל ארויפקומען, איז טאקע ארויפגעקומען צו פרעה יעדע מאל ער איז אהין געגאנגען. און וואס האט געשטערט פאר יעקב אז מען מאכט אים פאר עבודה זרה שטייט אין מדרש ווייל פונקט ווי מען באשטראפט די וואס דינען עבודה זרה, טוט מען אויכעט באשטראפן די וואס ווערט געדינט, מילא האט ער נישט געוואלט ליידן צוליב זיי. און די מפרשים זענען מסביר אז די אלע דריי טעמים פעלן אויס און ס'איז נישט גענוג מיט איין טעם, ווייל אויב די ווארט איז נאר וועגן די כינים וואלט ער געקענט באפעלן אז מען זאל אים באערדיגן אין גושן, אין גושן איז נישט געקומען די מכות, אדער וואלט ער געקענט באפעלן אז מען זאל אים לייגן אין א מארמארנע קאסטן, וואס דעמאלט וואלט ער אויכעט נישט געליטן פון די כינים. אויב די ווארט איז וועגן צער גלגול מחילות, האט ער נישט געדארפט פארלאנגען מען זאל אים גלייך ארויפטראגן קיין ארץ ישראל, מען וואלט אים געקענט ארויפטראגן שפעטער ווען די אידן גייען ארויס פון מצרים, דאס איז דאך א זאך וואס איז נוגע ערשט ביי תחית המתים. און אויב די ווארט איז וועגן עבודה זרה וואלט ער אויך געהאט א עצה אז מען זאל אים באערדיגן אין גושן, אדער וואלט ער נישט געדארפט בכלל חושש זיין אויף דעם, ווייל ביי מחובר לקרקע ווערט נישט קיין עבודה זרה, אבער די אלע דריי טעמים אינאיינעם האט ער יא געמוזט פארלאנגען אז מען זאל אים תיכף ארויפטראגן קיין ארץ ישראל, און ער האט אפילו נישט געוואלט אויסווארטן, דאס הייסט אז מען זאל אים קודם באערדיגן אין גושן, און שפעטער ווען די אידן וועלן ארויפגיין וועט מען אים ארויפטראגן, ווייל קודם כל האט נישט געוואלט מטריח זיין די קינדער מען זאל אים דארפן צוויי מאל באערדיגן, אבער אויסער דעם איז נישט קיין כבוד זאגן די מפרשים אז מען זאל באערדיגן א מענטש און אים שפעטער מפנה זיין פונעם קבר. זאגט דער תרגום, וקריבו יומי ישראל לממת, וקרא לבריה ליוסף ואמר ליה. אם כען אשכחית רחמין בעינך, שוי כען ידך תחות ירכי, ותעביד עמי טיבו וקשוט, לא כען תקברינני במצרים. און די מפרשים זאגן אז דאס וואס ער האט געזאגט שים נא ידך תחת ירכי, דאס איז שוין א פירונג געווען א טראדיציע פון אברהם אבינו, וואס ביי אים איז עס געווען צוליב די מצוה ראשונה וואס ער איז נצטווה געווארן וואס דאס איז ברית מילה, ווי רשי זאגט דארטן אין פרשת חיי שרה אז דאס איז געווען זייער באליבט ביי אים, ווייל ס'איז אנגעקומען מיט צער, און פאר דעם האט ער געהייסן אליעזר זיין קנעכט זאל אים דארטן שווערן, און ס'איז שוין מיטגעגאנגען אזוי מיט זיינע קינדער שפעטער, אז אלע האבן שוין פארלאנגט אויף דעם אופן, אבער אנדערע מפרשים זאגן אז באמת איז דאס געווען ביי די גוים אנגענומען א וועג וויאזוי מען שווערט, און יעקב אבינו האט געוואלט אז יוסף זאל אים שווערן אויף א אופן וואס אפילו ביי פרעה זאל דאס גערעכנט ווערן ווי א שבועה, אזוי אז פרעה זאל זיך נישט קענען ארויסדרייען און אים זאגן, דו דארפסט נישט ארויפגיין, קענסט שיקן די ברידערס, קענסט מאכן ער זאל דא ליגן, און אז ער וועט אים זאגן אז עס איז געווען אזא מין שבועה וואס אפילו ביי פרעה איז דאס א שטארקע שבועה, וואס דאס איז געווען תחת ירכי, וואס דאס איז געווען א פירונג ביי די גוים אויך אט אזוי צו שווערן, דעמאלטס וועט פרעה אים פארשטיין און וועט אים מוזן נאכגעבן. זאגט דער פסוק, יעקב אבינו זאגט ווייטער פאר יוסף, פארוואס באשווער איך דיך? ווייל ושכבתי עם אבותי, איך וועל ליגן און שטארבן אזוי ווי מיינע עלטערן, ממילא וויל איך דו זאלסט מיר שווערן, ונשאתני ממצרים אז דו וועסט מיך ארויפטראגן פון מצרים וקברתני בקבורתם, דו וועסט מיך באערדיגן אין זייער קבר. ויאמר האט יוסף געזאגט אנכי אעשה כדבריך, איך וועל טוען אזוי ווי דיינע רייד. שטייט אין תרגום יונתן אז יוסף האט זיך ארויסגעדרייט פון לייגן די האנט אונטערן דיך, ממילא האט ער געזאגט דארפסט מיר גלייבן אויפן ווארט אנכי אעשה כדבריך. דער חזקוני זאגט, אנכי אעשה כדבריך האט ער געמיינט צו זאגן, אויך איך וועל באשווערן מיינע קינדער אז זיי זאלן מיך ארויפטראגן פון מצרים, אזוי ווי דו האסט מיך דא באפוילן. זאגט רשי ושכבתי עם אבותי. וי"ו זו מחובר למעלה לתחילת המקרא,

און דא זאגט ער אים פארוואס וויל איך זאלסט מיר באשווערן ווייל ואני סופי לשכב עם אבותי ואתה תשאני ממצרים איז רשי מסביר ואין לומר אז ושכבתי עם אבותי מיינט שוין א חלק פון די שבועה השכיבני עם אבותי במערה דו זאלסט מיך לייגן מיט מיינע עלטערן אין די הייל שהרי כתוב אחריו ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם אויב ער וואלט שוין געווען באערדיגט וואס הייסט נאכדעם זאלסט מיך ארויפטראגן און פארוואס דארף מען נאכאמאל זאגן וקברתני בקבורתם אלא מאי פארדעם רעדט מען נאכנישט פון באערדיגן, ושכבתי עם אבותי מיינט איך וועל שטארבן אזוי ווי מיינע עלטערן, ועוד און נאך א זאך מצינו בכל מקום לשון שכיבה עם אבותיו היא הגויעה, מען טרעפט כסדר אז דאס אויסגיין, דאס שטארבן, דאס ווערט אנגערופן ליגן צוזאמען מיט די עלטערן ולא הקבורה, כמו וישכב דוד עם אבותיו, ואחר כך שטייט ויקבר בעיר דוד, זעהט מען דאך אז דוד המלך איז נישט באערדיגט געווארן מיט זיינע עלטערן, זיינע עלטערן זענען געליגן אין בית לחם, און אים האט מען באערדיגט אין עיר דוד, און דאך שטייט די אויסדרוק וישכב עם אבותיו, מוז מען זאגן אז וישכב עם אבותיו מיינט ער איז געשטארבן פונקט ווי זיינע עלטערן, און ס'רעדט בכלל נישט פון די קבורה. זאגט די תרגום, ואשכוב עם אבהתי ותטלינני ממצרים ותקברינני בקבורתהון, ואמר אנא אעבד כפתגמך. זאגט דער פסוק ויאמר האט יעקב געזאגט מיר איז נישט גענוג אז דו וועסט מיר צוזאגן מיטן מויל השבו לי איך וויל דו זאלסט מיר שווערן זאגט דער רמבן טאקע וועגן דעם וואס האבן מיר פריער גערעדט אז דער עיקר האט ער געוואלט אז פאר פרעה זאל דאס הייסן א שטארקע זאך יעקב וואלט געטראסט יוסף אויפן ווארט אויך ער האט נישט געדארפט פאר אים אויסשווערן אבער ער האט געוואלט ער זאל קענען איבערצייגן פרעה אז דאס איז גאר א הארבע זאך און פרעה זאל אים אויך לאזן טאקע ארויפגיין וישבע לו האט ער אים טאקע געשוואוירן וישתחו ישראל על ראש המיטה, האט זיך יעקב אבינו געביקט אויפן ריכטונג פון דעם קאפ פון די בעט. זאגט רשי וישתחו ישראל, תעלה א פוקס בעידניה ווען ס'איז זיין צייט צו געוועלטיגן און ער איז גרויס, אפילו געווענליך איז ער א נידעריגע מין בעל חי, סגד ליה זאלסט דיך יעצט ביקן צו אים. די זעלבע זאך דא, יעקב אבינו האט זיך געביקט צו זיין זון וואס ער איז געווען נידעריגער פון אים, וויבאלד ער האט געדארפט דא צוקומען צו זיינס א טובה. על ראש המיטה זאגט רשי, הפך עצמו לצד השכינה, דאס הייסט רשי לערנט אז באמת האט ער זיך געמיינט צו בוקן און פארנויגן פאר יוסף הצדיק, אבער וויבאלד די שכינה איז געוועזן מראשותיו, ווי רשי זאגט ווייטער, האט נישט געפאסט אז ער זאל זיך בייגן צו יוסף און זיין רוקן זאל זיין צו די שכינה הקדושה, האט ער זיך אויסגעדרייט צו די זייט פון די שכינה און אזוי האט ער זיך פארנויגט פאר יוסף. מכאן אמרו פון דא זאגן די חזל שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה די שכינה געפינט זיך צו קאפנס פון א חולה איז לכאורה יעקב אבינו איז דא נאכנישט געווען באמת חולה ווי ס'שטייט אין קומענדיגן פסוק הנה אביך חולה זאגט דער מזרחי אבער דא איז ער שוין געווען אביסל אפגעשוואכט טאקע נאכנישט קראנק אבער די שכינה איז שוין געקומען אים באזוכן דער נחלת יעקב זאגט אז ביי יעקב אבינו איז שטענדיג געווען השראת השכינה און די שכינה האט זיך אייביג געפונען מראשותיו נאר ווי דען מען לערנט פון דא ארויס אז פונקט ווי ביי יעקב אבינו וואס די שכינה איז שטענדיג געווען ביי אים האט עס גערוט אויף צו קאפנס איז די זעלבע זאך ביי א חולה וואס ער איז אויך זוכה צו השראת השכינה ווי ס'שטייט השם יסעדנו על ערש דווי ווי אויף וועלכן ריכטונג פון די חולה ליגט די רוט די שכינה אויף צו קאפנס זאגט רשי דבר אחר על ראש המיטה לויט די פשט האט זיך יעקב אבינו געבוקט ממש צום אייבערשטן און ער האט זיך באדאנקט אויף דעם וואס איז געווען אויף שהיתה מיטתו שלימה, זיין בעט, דאס הייסט די קינדער זענען געווען גאנץ ולא היה בה רשע, ס'איז נישט געווען קיין שום שלעכטער צווישן זיינע קינדער, שהרי יוסף מלך היה יוסף, אפילו ער איז געווען א קעניג ער האט נישט געהאט קיין מורא בשר ודם אויף זיך, ועוד שנשבה לבין הגוים ער איז געפאנגען געווארן האט זיך געדרייט צווישן די גוים, והרי עומד בצדקו איז ער געבליבן ערליך, און ער האט זיך שטארק איבערצייגט אין זיין ערליכקייט מיט דעם וואס ער האט אים אויסגעפאלגט דא און ער האט אים געשוואוירן אז ער גייט אים ארויפטראגן קיין ארץ ישראל, ממילא האט ער זיך געבוקט על ראש המיטה, דאס הייסט ער האט זיך געבוקט צום אייבערשטן על ראש המיטה, אויף דעם אז די מיטה איז חשוב, די מזרחי זאגט ראש מיינט אזוי ווי בשמים ראש, חשובע בשמים, די זעלבע זאך דא, אויף די חשיבות פון די קינדער, אז זיי זענען אלע ערליך און גאנץ, אויף דעם ארויף האט ער זיך געבוקט צום אייבערשטן. די תרגום ואמר קיים לי וקיים ליה, וסגיד ישראל על ריש ערסא. זאגט דער פסוק ויהי אחרי הדברים האלה, ס'איז געווען נאך די רייד, נאך די מעשיות, ויאמר ליוסף, האט איינער געזאגט צו יוסף, הנה אביך חולה, דיין טאטע איז קראנק, ויקח האט ער גענומען את שני בניו זיינע צוויי זין, עמו מיט אים את מנשה ואת אפרים, זאגט רשי ויאמר ליוסף, אחד מן המגידים, איינער פון די זאגערס, והרי זה מקרא קצר, ס'איז א קורצע פסוק, ס'שטייט נישט ווער ס'האט געזאגט, זאגט די מזרחי רשי דרוקט זיך אויס אחד מן המגידים, הגדה, ווי ס'שטייט הגדה מיינט אז איינער פארציילט עפעס א נייעס, און דאס איז געווען א שטארקע נייעס, ווייל ביז יעקב אבינו איז איז קיין מענטש נישט קראנק געווארן, אז ס'איז געקומען די צייט פון א מענטש צו גיין פון די וועלט, האט ער געמאכט א ניס, און די נשמה איז אים ארויסגעגאנגען, אפילו ער איז געווען אינמיטן די גאס, יעקב אבינו האט נאר מתפלל געווען אז ער וויל קענען זאגן צוואה פון פריער, ער וויל קענען בענטשן די קינדער, ממילא זאל מען אים געבן א מודעה פון פריער, ער זאל קראנק ווערן, ממילא דאס איז געווען א גאר א נייעס אז א מענטש איז קראנק געווארן. זאגט רשי ויש אומרים אז די ויאמר ליוסף דאס גייט ארויף אויף אפרים, היה רגיל לפני יעקב בתלמוד ער פלעגט זיין געוואוינט צו זיצן פאר יעקב און לערנען מיט אים, וכשחלה יעקב בארץ גושן הלך אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו. זאגט דער גור אריה אפרים האט טאקע געהאט וועגן דעם א חשיבות אין די אויגן פון יעקב ווי מען זעט שפעטער אין די פרשה ווייל ער איז געזיצן און עוסק געווען בתורה מיט יעקב אבינו. מנשה אבער זאגן די מפרשים ער איז געווען פארוואלטער ביי יוסף אין פאלאץ ממילא האט ער נישט געקענט זיצן פאר יעקב אבינו ער האט געדארפט זיצן ביים טאטן. די דעת זקנים ברענגט א רמז אויף די ויאמר ליוסף אז דאס מיינט טאקע אפרים, ווען מען זאל נעמען די ו' פון ויאמר און אויפטוישן מיט א פ' אזוי ווי עס איז אויסגעטוישט אין אט בש, וועט זיין דא די אותיות אפרים. זאגט רשי ויקח את שני בניו עמו כדי שיברכם יעקב לפני מותו, ער האט געוואלט אז יעקב אבינו זאל זיי בענטשן פארן שטארבן, מיט דעם פארענטפערט רש"י פארוואס דא האט ער יא מיטגענומען די קינדער און פריער אין די פרשה ווען יעקב אבינו האט אים גערופן רעדן וועגן די קבורה שטייט נישט אז ער האט מיטגענומען די קינדער מיט זיך. זאגט דער תרגום והוה בתר פתגמיא האלין, ואמר ליוסף הא אבוך שכיב מרע, ודבר ית תרין בנוהי עמיה, ית מנשה וית אפרים. זאגט דער פסוק ויגד ליעקב, און ער האט געזאגט צו יעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, דיין זון יוסף קומט צו דיר, ויתחזק ישראל וישב על המיטה, יעקב אבינו האט זיך געשטארקט, און ער האט זיך אויפגעזעצט אויפן בעט, זאגן די ראשונים ער האט זיך געשטארקט, כדי די מתנה וואס ער וועט דא געבן פאר מנשה און אפרים, אז זיי זאלן זיין צוויי שבטים, און אויכעט די ברכות, דאס זאל זיין ריכטיגע ברכות און א ריכטיגע מתנה, נישט סתם פון א שכיב מרע, וואס ביי שכיב מרע אויב ער שטייט נאך דעם אויף געזונט קען מען צוריק ציען אפילו עס איז געווען א קנין ווי צו ווען מיר זעהן שפעטער אין די משניות, האט יעקב אבינו געוואלט ווייזן אז ער איז נאך ביי די כוחות און ער האט זיך געשטארקט און אויפגעזעצט אויפן בעט. זאגט רש"י ויגד המגיד ליעקב ולא פירש מי סשטייט נישט דא ווער סהאט עס געזאגט, והרבה מקראות קצרי לשון, און דאס קען נישט זיין אז דאס מיינט אפרים, ווייל אפרים וואלט נישט געזאגט הנה בנך יוסף, ער וואלט נישט ארויסגעזאגט דעם טאטנס נאמען, ממילא דא מוז עס מיינען איינע פון די אנדערע דערציילערס. ויתחזק ישראל, אמר, אף על פי שהוא בני, אפילו יוסף איז נאר מיין זון, מלך הוא, ער איז דאך א קעניג, אחלוק לו כבוד, איך וועל אים צוטיילן כבוד, מכאן פון דא זעהן מיר שחולקין כבוד למלכות, אז מען טיילט צו כבוד פאר א מלוכה, זאגן די מפרשים דא זאגט שוין נישט רש"י אזוי ווי פריער תעלא בעידניה סגיד ליה, ווייל תעלא בעידניה סגיד ליה מיינט אז מען בוקט זיך פאר יענעם און יענער האלט מיט און ער זעט דעם כבוד, דא רעדט זיך אבער אז נאך פאר יוסף איז אריין געקומען האט זיך שוין יעקב אבינו אויפגעזעצט כדי ווען יוסף קומט אריין זאל ער אים נישט טרעפן ליגעדיג וואס דאס איז נישט קיין כבוד פארן מלך, אבער דאס איז נאר אלס א ענין פון חילוק כבוד למלכות, אבער יוסף האט בכלל נישט געוואוסט אז יוס אז יעקב אבינו איז פאר דעם געליגן און נאר לכבודו האט ער זיך אויפגעהויבן, ממילא פאסט נישט אויף דעם צו זאגן דעם משל פון תעלא בעידניה סגיד ליה. וכן ברענגט רש"י נאך צוויי ראיות פון חילוק כבוד למלכות, משה רבינו חילק כבוד למלכות וירדו כל עבדיך אלה אלי, אפילו די סוף איז געווען אז פרעה אליין האט גענידערט צו אים, האט ער עס אבער נישט געזאגט פאר פרעה אין פנים אריין, ער האט עס משנה געווען און משפר געווען און געזאגט נאר דיינע קנעכט וועלן נידערן, צו מיר, וכן אליהו שטייט וישנס מתניו וגומר, נאך די מעשה פון הר הכרמל, איז ער אליין פאראויס געלאפן אז אחאב זאל נישט גיין אליין, ער זאל האבן א באגלייטער, צוליב די כבוד פונעם מלך ישראל. אין די הפטורה פון די וואך לערנט מען ויקרבו ימי דוד למות, אין מלכים א', קאפיטל ב', וואס דאס איז זייער ענדליך וואס האמיר געלערנט פריער אין די פסוק ויקרבו ימי ישראל למות זאגט די פסוק ויקרבו ימי דוד למות דוד המלך איז אויכעט זיינע נאנט געווארן נאנט זיינע טעג נאנט געקומען צום שטארבן ער איז געשטארבן יונגער ווי זיינע עלטערן ווי רש"י האט פריער אראפגעברענגט ויצו את שלמה בנו לאמר האט ער גערופן זיין זון שלמה המלך און האט אים באפוילן אזוי צו זאגן זאגט די תרגום וקריבו יומי דוד לממת ופקיד ית שלמה בריה למימר האט ער אים געזאגט, אנכי הולך בדרך כל הארץ, איך גיי דארט ווי יעדער מענטש גייט, איך גיי שטארבן, וחזקת, דו זאלסט דיך שטארקן, והיית, און דו זאלסט זיין לאיש צו א מענטש. זאגט דער תרגום, אנא אזיל באורח כל ארעא, ותתקף ותהא לגבר דחיל חטאין, דער תרגום טייטשט אפ זאל זיין א מענטש וואס ער האט מורא פונעם אייבערשטן, ווי מען זעט טאקע ווייטער אינעם פסוק אז ער זאגט אים אן צו היטן די תורה מיט אלע חלקי התורה, אנדערע מפרשים זאגן, וויבאלד שלמה המלך איז דעמאלטס געווען א יונגל פון נישט מער ווי צוועלף יאר, האט ער אים געמיינט צו זאגן זאלסט דיך אויפפירן ווי אן ערוואקסענער מיט באזעצנקייט און נישט ווי א קינד. זאגט דער פסוק ושמרת דו זאלסט היטן את משמרת השם אלוקיך, אלע אפהיטונגען וואס דער אייבערשטער האט געהייסן אפהיטן, ללכת בדרכיו דו זאלסט גיין אין זיינע וועגן, פונקט ווי דער אייבערשטער איז א רחמנות'דיגער זאלסטו אויכעט זיין, און אזוי ווייטער זאלסט דיך מדבק זיין אין אלע וועגן פונעם אייבערשטן, לשמור חוקותיו דו זאלסט אפהיטן די אלע געזעצן פון די תורה וואס עס שטייט נישט קיין טעם, מצוותיו אלע אנדערע באפעלן פון די תורה וואס דאס גייט ארויף אויף מצוות שבין אדם למקום, ומשפטיו און אלע דינים וואס דאס זענען זאכן וואס גייט אן בין אדם לחבירו, ועדותיו און די אלע מצוות וואס זענען א עדות אויף א געוויסע וואונדער וואס דער אייבערשטער האט געמאכט ווי צום ביישפיל די מצוה פון שבת און די מצוה פון יום כיפור פון יום טוב וואס דאס איז אלעס א רמז אויף די ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט. ככתוב בתורת משה זאלסט היטן דאס אלעס וואס עס שטייט אין דער תורה פון משה רבינו, למען תשכיל כדי דו זאלסט דיך קלוגן און פארשטיין פון דעם אלעס וואס דו האסט צו טון, אדער ווי דער תרגום זאגט דו זאלסט מצליח זיין, את כל אשר תעשה אין וואס דו וועסט טון, ואת כל אשר תפנה שם און וואו דו וועסט זיך דארט ווענדן וועסטו האבן א הצלחה.

למען פון וועגן יקים השם דער אייבערשטער זאל איינהאלטן את דברו זיין רייד אשר דיבר עלי וואס ער האט גערעדט אויף מיר און וועגן מיר לאמור צו זאגן אם ישמרו בניך טאמער דיינע זין וועלן היטן את דרכם זייער וועג ללכת לפני באמת צו גיין פאר מיר מיט אן אמת בכל לבבם מיט זייער גאנצע הארץ ובכל נפשם מיט זייער גאנצע זעל

זאגט אים אן דוד המלך ווייטער, אויסער דעם וואס דו דארפסט היטן די מצוות פון די תורה, האב איך אויף דיר נאך א באפעל, וגם אתה ידעת, דו ווייסט דאך אויכעט, נישט נאר איך ווייס, נאר דו ווייסט אויכעט, די סיפור הדברים וואס איז געווען מיט יואב בן צרויה, איך דארף דיר נישט פארציילן פונקטליך אלע פרטים, איך גיי עס נאר דערמאנען ברמז, אז דו זאלסט וויסן וואס דו האסט צו טון מיט אים. זאגט ער דו ווייסט אויכעט את אשר עשה לי וואס ער האט געטון צו מיר יואב בן צרויה, צרויה געווען זיין מאמעס נאמען, אשר עשה וואס ער האט געטון לשני שרי צבאות ישראל צו די צוויי גענעראלן די הויפטן פון די מיליטער פון די אידן, לאבנר בן נר, און לעמשא בן יתר, וואס עמשא איז געווארן אויפגענומען אלס גענעראל דורך אבשלום, און דוד המלך האט געפלאנט אז שפעטער וועט ער אים אויפנעמען אנשטאטס יואב, און דערפאר האט עס טאקע נישט געפאלן פאר יואב, און יואב האט אים וועגן דעם געהארגעט. פארוואס האט יואב געדארפט ווערן אויפגעזאגט פון די שר צבא שאפט? ווייל ער האט געהארגעט אבשלום, און ס'איז דא וואס זאגן טאקע אז דאס וואס עס שטייט דא אין פסוק פריער אשר עשה לי יואב בן צרויה, דאס איז אויסער די צוויי וואס ער האט געהארגעט אבנר מיט עמשא, האט ער געטון א פערזענליכע זאך פאר דוד המלך מיט דעם וואס ער האט געהארגעט אבשלום. רש"י ברענגט א מדרש, אשר עשה לי מיינט וואס ער האט ארומגעוויזן דעם בריוו וואס דוד המלך האט געשיקט מיט אוריה החיתי, וואס דארט איז געשטאנען אז יואב די גענעראל זאל אים שיקן אויפן פראנט כדי ער זאל אומקומען, און דוד זאל קענען נעמען בת שבע, האט ער ארומגעוויזן דעם בריוו און דאס האט שטארק פארשעמט דוד המלך. אנדערע זאגן אז דער אשר עשה לי יואב בן צרויה איז א המשך מיט וואס עס שטייט ווייטער ווייל דורך דעם וואס ער האט געהארגעט די צוויי גענעראלן אבנר און עמשא האט ער פערזענליך אפגעטון פאר דוד המלך ווייל זיי האבן זיך פארזיכערט אויף דוד'ס הבטחה און זענען געווען זייער רואיג און זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז מען גייט זיי הרג'ענען און אז ער האט זיי געהארגעט איז עס געווען א גנאי פאר דוד'ן. זאגט דער פסוק ויהרגם און ער האט זיי געהארגעט, וישם דמי מלחמה בשלום, די בלוט וואס געווענליך פארגיסט מען אין מלחמה האט ער פארגאסן מיט פרידן, דאס הייסט זיי זענען בכלל נישט געווען גערעכנט אויף דעם, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז מען גייט זיי הרג'נען, און ער האט עס געמאכט נאך מיט א אופן מיט א תחבולה וואס זיי זאלן ביז די לעצטע סעקונדע נישט טראכטן אז מען גייט זיי עפעס טון און זיי זאלן זיך נישט באווארענען, וויאזוי האט ער עס געמאכט? ויתן און ער האט געגעבן דמי מלחמה, די בלוט וואס געווענליך פארגיסט מען אין א מלחמה, האט ער דא געגעבן מיט א ערמה, בחגורתו אשר במתניו, מיט דעם גארטל וואס ער האט געהאט אויף די לענדן. ווען ער האט געוואלט הרג'ענען עמשא בן יתר, האט ער זיך געמאכט ווי ער וויל עפעס רעדן מיט אים, און ער האט געהאט פארדעם אויסגערעכנט אז די שווערד זאל נישט ליגן געהעריג אויף די לענדן אין די לענג פון די פיס, נאר עס זאל ליגן אויף די ברייט, און ער האט אויסגערעכנט אז מיט איין קורצע בייג זאל זיך עס ארויספאלן פונעם האלטער, און ער וועט זיך מאכן ווי ער הייבט עס אויף, און עמשא וועט נישט חלומ'ען אז ער וויל אים דא עפעס טון, ער וועט שטיין רואיג, און ער וועט עס אויפהייבן און מיט דעם הרג'ענען, און אזוי האט ער טאקע געטון. ובנעלו אשר ברגליו, און מיט די שיך וואס איז אויף זיין פיס, דאס איז געווען די אופן וויאזוי ער האט געהארגעט אבנר בן נר, ער איז געקומען צו אים קלאמפערשט מיט א שאלה, אז א יבמה וואס זי האט נישט קיין הענט, וויאזוי קען זי נעמען חליצה, זי דארף דאך אויפבינדן די שיך פונעם יבם, האט אבנר זיך אראפגעבויגן און ער האט געוויזן וויאזוי זי מאכט עס מיט די ציין אויף, און אזוי ווען ער איז געווען אראפגעבויגן האט ער גענומען דעם שווערד און ער האט אים געהארגעט.

ואשד דמהון באספניקי דבחרציה ודש בטלריתא דברגלוהי, זאגט אים דוד המלך אן, ועשית כחכמתך, דו זאלסט טון מיט אים אזוי ווי דיין קלוגשאפט, דאס הייסט, דו זאלסט אים נישט סתם אזוי הרג'נען צוליב די זאכן וואס ער האט געטון, ווייל דאך האט ער באזיגט אסאך מלחמות פאר אידישע קינדער, ער האט אסאך גוטס געטון פאר מיר, דו זאלסט אבער מיט דיין חכמה אויסטרעפן עפעס א אופן וואס ער איז מחויב מיתה צוליב א צווייטע מין זאך, און דורכדעם זאלסטו אים הרג'נען, ולא תורד שיבתו בשלום שאול, אפילו ער איז שוין אויף די עלטערע יארן זאלסטו נישט האבן קיין דרך ארץ און קיין כבוד פאר אים, זאלסט נישט לאזן זיין עלטער אראפנידערן מיט פרידן אינעם גריב פונעם קבר, נאר אזוי ווי ער האט געהארגעט די צוויי גענעראלן און האט זיי נישט געלאזט שטארבן אין בעט, זאלסטו אים אויך אומברענגען און נישט לאזן שטארבן ביי זיך אין שטוב. זאגט דער תרגום ותעביד כחכמתך ולא תחית סיבתיה בשלמא לשאול. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י, פי צדיק, די מויל פון א צדיק, ינוב חכמה, דאס טוט רעדן חכמה, און ינוב איז א לשון פון נובע, עס האלט אין איין קוועלן פון דארט חכמה, און יעדער איינער קומט אים אויסהערן, ולשון תהפוכות תכרת, די צונג פון די שלעכטע מענטשן וואס זיי רעדן נאר פארדרייטע זאכן, זייער צונג וועט פארשניטן ווערן. זאגט די גרא, דאס גייט ארויף אויף איינער וואס ער לערנט נישט תורת אמת, ער זאגט פאלשע פשטים, ממילא דארף ער כסדר צוריק דרייען און טוישן פשט, מען קומט אים ווייזן אז ער האט געזאגט אקעגן די הלכה, דארף ער צוריק דרייען, אטאמאטיש ווערט זיין צונג פארשניטן, און ס'קומט נישט צו קיין פרישע תלמידים, ווייל קיינער וויל אים נישט אויסצוהערן, מען ווייסט אז ער זאגט נישט קיין אמת'ע זאכן. זאגט דער תרגום פומיה דצדיקא מבע חכמתא ולישנא דהפיכו נתפסק, זאגט דער פסוק ווייטער שפתי צדיק ידעון רצון, די ליפן פון א צדיק זיי ווייסן ווי אזוי צו באוויליגן, זיי ווייסן ווי אזוי צו מאכן א עת רצון ביים אייבערשטן, און זיי ווייסן ווי אזוי איבערצובעטן און מאכן שלום צווישן מענטשן, ווי די גרא זאגט, אפילו טאמער ער וועט זיך אמאל פאררעדן פאר א מענטש, וועט ער חרטה האבן און ער וועט יענעם קענען איבערבעטן און יענער וועט זען אז ער מיינט עס ערנסט, און וועט אים יענער אינגאנצן מוחל זיין, אבער די פי רשעים תהפוכות, די מויל פון די רשעים איז אלעס איבערגעקערט און פארדרייט, ער קען נאר איבערדרייען, און אויב ער האט זיך פארזינדיגט פאר איינעם און ער האט עפעס א שנאה אקעגן א חבר, איז אפילו ער וועט אים גיין איבערבעטן וועט עס זיין תהפוכות, עס וועט זיין פארדרייט, ער וועט זיין אחד בפה ואחד בלב, ער וועט אים נישט אויף א אמת אנהייבן ליב צו האבן, נאר אין די הארץ וועט ער ווייטער האלטן די פיינטשאפט, און נאר מיטן מויל וועט ער אים איבערבעטן. זאגט די תרגום, ספותיה דצדיקא ידען צביונא, ופומהון דרשיעי מהפך. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, משלי יא. מאזני מרמה תועבת השם, ס'איז מיאוס ביים אייבערשטן דער וואס ער נוצט פאלשע משקלות און ער פאפט ארום ביים האנדלען, ואבן שלמה רצונו, א גאנצע שטיין, א אמת'ע שטיין, דאס איז די רצון פונעם אייבערשטן, זאגן די מפרשים אז מען זאל נישט נוצן קיין צובראכענע שטיין אפילו אויב מען וועט נישט רעכענען דעם גאנצן פרייז. ער נוצט א צובראכענע שטיין און ער רעכנט טאקע אראפ פון די פרייז, אבער דאס האט אויך נישט מקיים געווען די רצון השם, די רצון השם איז אז מען זאל נוצן א גאנצע שטיין און נישט נוצן אזא מין שטיין וואס מען קען אויך נוצן אויף צום פאפן. זאגט די תרגום, מסחתא דנכלא מרחקתיה דאלקא, ובמתקלא תריצא צביוניה. זאגט דער פסוק, בא זדון ווען ס'קומט אריין דער שלעכטער בייזוויליגער מענטש, ויבא קלון, קומט מיט מיט אים א שאנדע, ער איז געוואוינט צו פארשעמען מענטשן, ואת צנועים, און מיט די באשיידענע אידן חכמה קומט מיט א קלוגשאפט. זאגט דער תרגום, היך דעלא זידונתא עלל צערא, ולאילין דצניעין חכמתא.

זאגט דער פסוק לא יועיל הון, א פארמעגן וועט נישט אויפטון גארנישט ביום עברה אינעם טאג פונעם צארן, וצדקה, אויב א מענטש האט געגעבן צדקה פאר ארעמע לייט תצל ממוות, דאס וועט יא ראטעווען פון טויט. זענען די מפרשים מסביר אז באמת איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע קאפיטלען אויכעט לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תצל ממוות, נאר דארט האט מען גערעדט פון אוצרות וואס מ'האט צוזאמגעזאמלט ברשעות, און דא רעדט מען אפילו פון ערליכע אוצרות וואס מ'האט ערליך געהאנדלט און פארדינט א פארמעגן פון דעם, דאך וועט עס נישט קענען העלפן ביום עברה, און נאר צדקה וואס א מענטש גיט, דאס קען אים העלפן און ראטעווען פונעם טויט. דער גר"א איז מסביר אז אויבן האט מען גערעדט אז דער מענטש ווערט נידון צו מ'זאל אים אוועקנעמען די נשמה אדער נישט, און אויף דעם איז געשטאנען אז צדקה קען ראטעווען פון דעם, דא רעדט מען פון מוות וואס מיינט די גיהנום, אז אפילו נאכן שטארבן קען א פארמעגן נישט ראטעווען פון גיהנום, אפילו א פארמעגן וואס מען האט געהאנדלט ערליך און ביושר פארדינט קען נישט אוועקנעמען דעם מענטש פון דין גיהנום, נאר צדקה וואס דער מענטש האט געטון, דאס קען ראטעווען פון מוות, וואס דאס ווערט אויכעט אנגערופן די דינה של גיהנום. זאגט די תרגום לא מהני שיקרא ביומא דרוגזא, וצדקתא מפלטא מן מותא בישא. זאגט די משנה אין מסכת פאה פרק ג', מלבנות התבואה שבין הזיתים, א מענטש וואס ער האט אזעלכע געקעסטלטע שטחים ווי ס'איז איינגעפלאנצט תבואה צווישן איילבירטן ביימער, בית שמאי אומרים פאה מכל אחד ואחד, יעדע מלבן, יעדע קעסטעלע פאר זיך, הייסט א באזונדערע פעלד, און ווען ס'קומט אראפצוגעבן דארף מען געבן פאה פון יעדע באזונדער, מ'קען נישט געבן פון איינס אויפן צווייטן, בית הלל אומרים מאחד על הכל, מ'קען יא געבן פון איין מלבן אויף אלע מלבנות. ומודים און די בית שמאי זענען מודים, שאם היו ראשי שורות מעורבין, אויב ביי די עקן פון די שורות פון די מלבנות זענען זיי געווען צאמגעמישט, אפילו אינמיטן זענען זיי אפגעטיילט מיט זיתים ביימער אבער ביי די עקן קומען זיי זיך צאם, שהוא נותן פאה מאחד על הכל קען מען יא געבן פאה פון איין מלבן התבואה אויף אלע. שמועסט דער ברטנורא אויס. אז די מחלוקה פון בית שמאי און בית הלל איז נאר ווען די זיתים זענען איינגעפלאנצט צען ביימער דערפון אין א שטח פון א בית סאה וואס איז פופציג אמה אויף פופציג אמה, אבער אויב ס'איז מער שיטער, דאס הייסט ס'איז דא ווייניגער ביימער אין א שטח פון פופציג אויף פופציג, זענען די בית הלל מודה אז מען מוז אראפגעבן פאה פון יעדע קעסטעלע באזונדער, פארוואס? ווייל וויבאלד די ביימער זענען מער אויסגעשפרייט און דערווייטערט איינס פונעם צווייטן, זעט יעדער איינער אז די מלבנות וואס מען האט דא אראפגעשטעלט זענען נישט געווען געמאכט כדי אפצוטיילן צווישן די ביימער. און אויב די ביימער זענען מער צאמגעשטופט, דאס הייסט אז ס'איז דא צען ביימער אין ווייניגער ווי א שטח פון א בית סאה, זענען די בית שמאי מודה אז מ'קען אראפגעבן א פאה פון איין מלבן אויף אלע, ווי די תפארת ישראל איז מסביר, ווייל ס'איז צו צאמגעפושט די ביימער, און מ'וועט זיכער אויסרייסן א טייל פון די ביימער, ממילא הייסט עס נישט קיין הפסק צווישן די מלבנות. אזוי לערנט די ברטנורא, אנדערע ראשונים ברענגען, האבן געהאט א אנדערע גירסא אין ירושלמי, פונקט פארקערט, אז טאמער ס'איז מער אויסגעשפרייט, און ס'איז דא מער פלאץ צווישן איין בוים און די אנדערע, דעמאלט זענען די בית שמאי מודה אז דאס טוט נישט איבערהאקן, ווייל די ביימער זענען נישט אזוי דערקענבאר, ממילא דעמאלט זענען די בית שמאי מודה אז מען קען אראפגעבן איין פאה פון איין מלבן אויף אלע, און אויב ס'איז נענטער און מער צוזאמגעדרוקט, דעמאלט זענען די בית הלל מודה אז דאס הייסט יא א הפסק און מען דארף געבן פון יעדע מלבן באזונדער. משנה בית, המנמר את שדהו, א מענטש וואס ער מאכט זיין פעלד זאל זיין אזוי ווי פלעקן, ושייר קלחים לחים, און ער לאזט איבער אויפן פעלד זאלן וואקסן ווייטער די פייכטע געוויקסן, דאס הייסט, ס'איז דא געוויסע געוויקסן וואס ווערן פריער געצייטיגט און אויסגעטרוקנט, און די ער נעמט ער פריער ארויס, און די וואס בלייבן איבער, געפינט זיך אין א פעלד וואס איז אביסל אויסגעליידיגט, זעט עס אויס אביסל ווי פלעקלדיג, ווייל די חלקים וואס זענען אויסגעריסן זענען דאך אנדערש ווי די חלקים וואס זענען געבליבן. איז רבי עקיבא אומר, נותן פאה מכל אחד ואחד, ווען מען קומט שפעטער אראפנעמען די קלחים לחים, ווערט עס שוין נישט באטראכט ווי איין גרויסע פעלד, און מען דארף געבן פאה פון יעדן קלח פון יעדן צווייגל באזונדער, וחכמים אומרים מאחד על הכל, מען קען אראפגעבן פון איינס אויף אלע, ס'הייסט נאך אלט ווי איין גרויסע פעלד, און דאס וואס מען האט אראפגענומען פריער הייסט אזוי ווי דאס איז געווען די אנהייב פונעם שניט פון די פעלד, ס'הייסט נישט אזוי ווי מען האט מבטל געווען פון דא די דין שדה און יעדע קלח זאל הייסן פאר זיך א באזונדערע זאך. דער תוספות יום טוב איז מסביר, ס'קען דאך שווער ווערן דא א קשיא אונז האבן געלערנט אין ערשטן פרק אז פאה איז מען נאר מחויב צו געבן אויף א זאך וואס איז לקיטתו כאחת, און דא שטייט דאך המנמר את שדהו געוויסע זאכן ווערן פריער געצייטיגט שפעטער געצייטיגט, אזא מין זאך איז דאך בכלל נישט מחויב בפאה, איז ער מסביר אז די כלל פון לקיטתו כאחת קומט ממעט זיין נאר א פייגן בוים און עפעס ענדליך צו דעם, וואס דער בוים אליין, יעדע בוים פאר זיך, האט געוויסע פירות וואס ווערן געצייטיגט פריער און אנדערע פירות וואס ווערן געצייטיגט שפעטער, אזא מין זאך איז פטור פון פאה, אבער אויב יעדע געוויקס פאר זיך האט איין צייט ווען ס'ווערט געצייטיגט, אפילו אינעם פעלד זענען דא געוויסע וואס ווערן געצייטיגט פריער און געוויסע שפעטער, דאס הייסט נאך אלץ לקיטתו כאחת, ממילא דא, הגם ער איז מנמר את שדהו ער נעמט קודם אראפ די געצייטיגטע און ער לאזט איבער אנדערע וואס זענען נאך פייכט וואס איז נישט געצייטיגט, אבער יעדע קלח, יעדע שטרענגל פאר זיך, ווערט ער געצייטיגט אינעם זעלבן צייט, נישט אזוי ווי אז איין קערנדל ווערט פריער געצייטיגט די אנדערע שפעטער, ממילא הייסט עס ווייטער לקיטתו כאחת און ס'איז מחויב בפאה. פירט די משנה אויס, און מודים חכמים לר' עקיבא, בזורע ווען א מענטש פלאנצט איין שבת, דאס הייסט עניס, דאס איז א מין געוויקס, או חרדל, אדער זענעפט, בשניים או בשלושה מקומות, וואס פון שבת און חרדל איז די סדר איינצופלאנצן נאר ווייניג אויף א מאל אויף איין פלאץ און נאכדעם אויף א צווייטע פלאץ, שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד, דעמאלטס איז יעדער מודה אז מען געבט פאה פון יעדע שטח באזונדער, ווייל דאס איז נישט ווי איין גרויסע פעלד, ווייל דאס איז די סדר אז מען זאל עס איינפלאנצן עקסטערע ערוגות, און יעדע ערוגה פאר זיך הייסט א פעלד. די ברטנורא שמועסט אויס אז שבת וחרדל זענען מחיוב בפאה, הגם ס'איז געווענליך א מין ירקות, און ירקות איז דאך נישט מכניסו לקיום, אבער די שבת וחרדל לאט מען יא, ווייל מען נוצט עס אויף די זאמען דערפון, מען נוצט עס איינצופלאנצן, ווערט עס גערעכנט ווי א מיני זרעים, און ס'איז מחיוב בפאה. משנה ג', המחליק, ברענגט די ברטנורא צוויי טייטשן, אדער מיינט עס ער גלעטיגט אויס, ווייל ווען מען רייסט ארויס בצלים, ווערט דאך די שטח וואו ס'איז געווען גלאט, אדער מיינט עס ער טיילט אפ, ער נעמט א פעלד און ער טיילט אפ, בצלים לחים די פייכטע צוויבל לייגט ער לשוק, דאס לייגט ער ער מאכט איין הויפן ווי ער גייט טראגן אין גאס פארקויפן, ומקיים און ער לאזט איבער יבשים די טרוקענע לגורן, אז דאס גייט ער מאכן א שייער און דאס גייט ער אויפעסן פאר זיך, נותן פאה לאלו לעצמן ולאלו לעצמן, דארף ער געבן פאה פון די פייכטע באזונדער וואס ער טראגט לשוק, און פון די יבשים באזונדער, וואס ער לאזט פאר זיך אינעם גורן. פארוואס? ווייל דאס האט א דין, אזוי ווי א פעלד וואס איז געוואקסן צוויי מיני חיטים, וואס אויב מען שניידט עס אפ אין באזונדערע צייטן און מען מאכט צוויי באזונדערע גרנות, איז עס עקסטער מחיוב יעדע גורן פאר זיך בפאה, די זעלבע זאך דא מיט די בצלים. און די משנה ראשונה איז מסביר, אז מען זאגט נישט די זעלבע משל ביי חיטים, ווייל ביי חיטים, אפילו אויב איך צוטייל עס האלב לשוק און האלב לגורן, וויבאלד ס'איז נישט צוטיילט אין פייכטקייט און טרוקנקייט, הייסט עס נאכאלץ נישט אזוי ווי שתי גרנות, נאר ביי בצלים, וואס ס'האט די צוויי זאכן מיט וואס ס'איז אנדערש, סיי ס'איז לח און דאס איז יבש, און סיי איינס איז לשוק און די אנדערע איז לגורן, דעמאלטס הייסט עס צוויי באזונדערע גרנות און מ'דארף געבן פאה פון יעדע פאר זיך. וכן באפונין, די זעלבע הלכה וועט זיין מיט געוויסע בונדלעך וואס הייסן אפונין, וכן בכרם, די זעלבע הלכה וועט זיין ביי א וויינשטאק. זאגט די משנה המדל, לויט ווי מען לערנט די ברטנורא, רעדט מען ווייטער פון צוויבל, וואס די סדר פלעגט זיין, ווען ס'איז געווען צו אנגעשטאפט די פעלד מיט צוויבל, האט מען ארויסגעריסן יעדע דריטע, און געלאזט אז די אנדערע צוויי זאלן זיך צואוואקסן אביסל, ווערן גרעסער. איז די הלכה נותן מן המשואר על מה ששייר, די צוויבל וואס ער רייסט ארויס, זענען פטור פון פאה, דאס הייסט נישט ובקוצרכם, ער שניידט עס נישט אפ ווייל ער וויל עס נוצן, ער נעמט עס נאר ארויס ווייל ער וויל אז די אנדערע זאלן זיך צואוואקסן, אבער פון די וואס בלייבן איבער געבט מען פאה אויף די וואס זענען איבערגעבליבן, מען דארף אפילו נישט אראפגעבן פאה אויף די וואס מען האט פארדעם ארויסגענומען. והמחליק מאחת יד, טאמער איינער נעמט ארויס פון א פעלד נישט ער רײַסט אַרױס פֿון דאָ אַ ביסל און פֿון דאָרט אַ ביסל, נאָר אױף אײן שטח נעמט ער אַרױס אַלע לחים אָדער אַלע יבשים, אַזױ טײַטשט דער רמב״ם, אַז מאַחת יד מײנט אױף אײן פּלאַץ, און דער און דער ברטנורא טײַטשט מאַחת יד מײנט, ער רײַסט אַרױס אױף אײן אופֿן אַלעס, אָדער נעמט ער אַלעס לגורן, אָדער נעמט ער אַלעס לשוק, ער צעטײלט נישט, האַלב לשוק און האַלב לגורן, נותן מן המשואר על הכּל, דעמאָלט גיט מען פֿון דעם װאָס בלײַבט איבער אױף די גאַנצע פּאה. משנה ד' האמהות של בצלים, די מאמעס פון די צוויבל, דאס הייסט צוויבל וואס מען לאזט לענגער אין דער ערד, כדי ס'זאל וואקסן דערפון זאמען, און מען וויל עס נוצן אויף איינצופלאנצן שפעטער, וויבאלד ס'פארזאמט זיך זייער אסאך אין די ערד, קען מען עס נישט געהעריג עסן נאר על ידי הדחק, האלט די תנא קמא חייבות בפאה, ס'איז נאך אלץ מחויב בפאה וויבאלד די עיקר מין פון צוויבל איז געהעריג ראוי לאכילה, אפילו דיע וואס ליגן לענגער אין די ערד ווערן נאר אכיל על ידי הדחק, הייסט עס אבער ווייטער א אוכל, און רבי יוסי פוטר וויבאלד דיע סארט דיע אמהות איז שוין נישט נאכל נאר על ידי הדחק איז עס פטור פון פאה.

די ירקות הייסן נישט ווי א זרע אחר וואס אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרקים אז זרע אחר טוט מפסיק זיין, די ירקות זאגן די מפרשים וויבאלד ירק איז דאך א זאך וואס מען לייגט נישט אוועק לקיום, ס'ווערט שנעל פארשימלט, ווערט עס גערעכנט ווי ס'איז אוויר, ווי ס'איז לופט, און דאס טוט נישט מפסיק זיין צווישן די מלבנות פון בצלים, און מען קען אראפגעבן פון איין מלבן אויף אלע. משנה ה'. האחים שחלקו, ברידער וואס האבן באקומען א ירושה פעלד פונעם טאטן און זיי האבן עס איינגעטיילט צווישן זיך, נותנין שתי פאות, יעדע חלק הייסט ווי א באזונדערע פעלד, און יעדער קען אראפגעבן פאה, און זיי מוזן אראפגעבן פאה באזונדער, מען קען נישט געבן פון איין חלק אויפן צווייטן. חזרו ונשתתפו, אויב זיי האבן זיך צוריק צוזאמגעשטעלט, געמאכט א שותפות, נותנין פאה אחת קענען זיי ווייטער געבן איין פאה פאר די גאנצע פעלד. שניים שלקחו את האילן, טאמער צוויי מענטשן האבן אפגעקויפט א בוים בשותפות, נותנין פאה אחת, געבן זיי איין פאה פאר די גאנצע בוים, לקח זה צפונו וזה דרומו, טאמער זיי האבן אפגעקויפט אבער זיי האבן זיך איינגעטיילט איינער באקומט די צפון זייט און איינער די דרום זייט פונעם בוים, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו, יעדער דארף אראפגעבן א פאה פאר זיך. זאגט די משנה המוכר קלחי אילן בתוך שדהו, א מענטש וואס האט א פעלד און ס'וואקסן דארטן קליינע צווייגלעך, נישט קיין גרויסע אילנות, נאר אזעלכע ווארצלעך וואס אויף דעם וואקסט אויכעט געוויקסן און ס'וואקסן פארשידענע פירות דערויף, און ער פארקויפט ווייטער נאר די ווארצלעך, ער פארקויפט נישט קיין שטיקל קרקע מיט דעם, איז די הלכה נותן פאה מכל אחד ואחד, דער וואס קויפט עס אפ, דער לוקח, דער דארף געבן פאה פון יעדן קלח פאר זיך, ער קען נישט אראפגעבן פון איינס אויף די אנדערע, וויבאלד ער האט נישט באקומען דא קיין קרקע הייסט עס נישט ווי איין גרויסע פעלד, און דאס הייסט ווי באזונדערע זאכן, יעדע זאך איז באזונדער מחויב בפאה. אמר רבי יהודה, אימתי ווען איז געזאגט געווארן אז דער לוקח דארף בכלל אראפ געבן פאה, בזמן שלא שייר בעל השדה, אז דער בעל השדה האט נישט איבער געלאזט פאר זיך אפאר קלחים אדער אנדערע זאכן אויף דעם פעלד, ער האט אלעס פארקויפט, דעמאלטס אפילו אויב דער מוכר האט שוין אנגעהויבן אראפצושניידן דא זאכן פאר ער האט פארקויפט, וויבאלד ער האט פארקויפט די איבעריגע און האט גארנישט געלאזט פאר זיך, האבן מיר דאך שוין געלערנט אויך אין פריערדיגן פרק, אז טאמער מען האט אפגעשניטן א האלב פון א פעלד און די אנדערע האלב האט מען פארקויפט, ליגט די גאנצע פאה אין דער פארקויפטע חלק, און אויף דעם איז געזאגט געווארן די הלכה נותן פאה מכל אחד ואחד. אבל אבער, אם שייר בעל השדה, טאמער דער בעל הבית פונעם פעלד האט אויך איבערגעלאזט פאר זיך, דאס הייסט אזוי, סיי ער האט שוין אנגעהויבן צו שניידן פאר'ן פארקויפן, דעמאלטס איז ארויפגעקומען אויף אים די חיוב, וואס די חיוב קומט דאך בשעת'ן שניידן, און נאכדעם וואס ער האט פארקויפט האט ער אויך איבערגעלאזט פאר זיך אפאר קלחים, הוא נותן פאה לכל, איז די גאנצע חיוב פאה ליגט אויפ'ן בעל הבית פון די פעלד, און אז עס ליגט אויפן באלבאס פון די פעלד, וואס די קרקע פון די פעלד באלאנגט אויכעט פאר אים, דארף ער שוין נישט אראפגעבן פון יעדע קלח פאר זיך, ווייל ער האט דאך די קרקע אויכעט, עס איז ווי איין גרויסע פעלד, קען ער געבן לכל, איין פון איין בוים אויף אלע. משנה ו'. רבי אליעזר אומר, קרקע בית רובע, א קרקע, א שטיקל ערד וואו מען קען איינפלאנצן א פערטל קב פון זאמען, וואס די שטח דערפון איז בערך צען און א האלב אויף צען אמה, חייבת בפאה, אויב א מענטש האט אזא גרויסע שטח, דעמאלטס קומט ארויף די חיוב פון פאה. רבי יהושע אומר, העושה סאתים, מען קוקט אויב דער פעלד קען ארויסגעבן צוויי סאה פירות, וואס דאס איז צוועלף קב פון פירות, מען קוקט נישט אויף די שטח, מען קוקט וויפיל פירות ס'וועלן ארויסקומען פון אזא מין פעלד. רבי טרפון אומר, ששה על ששה טפחים, פונקט ווי אן ערוגה, האבן מיר געלערנט אין מסכת כלאים אז אן ערוגה באשטייט געווענליך פון ששה על ששה טפחים, איז אזא מין שטח איז שוין מחויב בפאה, רבי יהודה בן בתירא אומר, כדי לקצור ולשנות, סדר פלעגט זיין ווען מען פלעגט אפשניידן א פעלד, מען האט מיט די הענט געגעבן א כאפ אן אפאר זאנגען אינאיינעם און געגעבן א שנייד מיטן מעסער, נאכדעם האט מען מיט די הענט געגעבן נאכאמאל א כאפ אן און ווייטער געשניטן, איז אויב ס'איז דא דארטן גענוג אין דעם שטח אז מען קען צוויי מאל אנכאפן מיט די הענט און אפשניידן, ס'גייט נישט אריין אלעס אין איין הענט, דעמאלטס איז עס מחויב בפאה והלכה כדבריו, די משנה פסק'נט אזוי ווי דעם, רבי עקיבא אומר, נאך א גרעסערע חומרא קרקע כל שהיא חייבת בפאה, אפילו א מענטש האט א קליין שטיקל קרקע ווי קליין ס'זאל נאר זיין, איז מען שוין מחויב בפאה. און די תוס' יום טוב ברענגט א ירושלמי וואס פרעגט, ווי איז שייך פאה ביי ממש א קליינע פעלד, לאמיר זאגן ס'וואקסט דארטן נאר איין שטרענגל, איז נאך פארן אפשניידן איז נאכנישט דא קיין בקצרכם, איינמאל מ'האט שוין אראפגעשניטן איז שוין נישטא קיין פאת שדך, ס'שוין גארנישט איבערגעבליבן, איז די ירושלמי זאגט אז מ'רעדט דא פון איין שטרענגל וואס אויף דעם וואקסן פינף שטרענגעלעך, ס'איז ס'האט איין שטרענגל ווי ס'איז מחובר לקרקע, און אויף דעם פון דעם קומען ארויס פינף שיבולים, און מ'דארף איינס אראפגעבן פאר פאה. זאגט די משנה ביי ביכורים, די זעלבע הלכה איז ביי ביכורים, א מענטש האט א קרקע כלשהי, איז ער שוין מחויב בביכורים, זאגט די ברטנורא אז דאס איז נאר ביכורים פון ווייץ אדער גערשטן, ביכורים פון ביימער מוז מען האבן א קרקע וואס ס'האט זעכצן אמה ארום די בוים וואס דאס איז די שיעור יניקה פון א בוים. זאגט די משנה ולכתוב עליו פרוזבול, אויב דער לווה האט א קרקע כלשהי דעמאלטס האט הילל געמאכט א תקנה אז מען דארף שרייבן א פרוזבול, ווייל די הלכה איז דאך אז די שמיטה יאר טוט משמט זיין אלע חובות מען טאר גארנישט אפמאנען, האבן דאך מענטשן מורא געהאט צו בארגן ווייל מען האט נישט געוואלט דערלייגן דאס געלט, האט הילל געמאכט א תקנה אז מען מאכט א פרוזבול, דאס הייסט מען שרייבט א צעטל אז די אלע חובות זענען כאילו ס'איז שוין אפגעמאנט געווארן דורך בית דין, און דעמאלטס קען מען שוין אפמאנען אפילו נאכדעם ווייל ס'הייסט שוין ווי ס'איז שוין געווען געמאנט פון פארדעם. ווען אבער מאכט מען א פרוזבול? נאר ביי א מילתא דשכיחא, און נאר אויב דער לווה האט קרקע דעמאלטס איז א מילתא דשכיחא צו בארגן פאר אים, מען וויל דאך האבן פון וואס צו באקומען באצאלט, אז יענער האט מטלטלין קען ער דאך עס באהאלטן און מען וועט קיינמאל נישט קענען באצאלט ווערן פון דעם, אז א מענטש האט א שטיקל קרקע קענען אים מענטשן גרינגער בארגן געלט. איז דארט ווי דער לווה האט א שטיקל קרקע, אפילו די קרקע איז א כלשהי, קען מען שרייבן א פרוזבול און איינמאנען דערפון אפילו א גרויסע חוב, ווי דער ברטנורא איז מסביר, ווייל אין אונאה לקרקעות, קרקע אפילו עס איז ווערט נאר איין דאלער קען מען בעטן דערפאר טויזענט דאלער אזוי זאגט ער דא די ברטנורא און אנדערע פרעגן אויף דעם ווייל אונאה איז טאקע נישט דא אבער מקח טעות איז יא דא טאמער מען בעט צו טייער דעמאלטס איז עס יא אויס מקח און די ברטנורא אין מסכת שביעית זאגט א צווייטע טעם פארוואס פון א קרקע כלשהי קען מען מאכן א פרוזבול אקעגן א גרויסע חוב ווייל מען קען עס איינמאנען און נאכדעם וואס יענער קומט עס אויסלייזן, און ער נעמט עס צוריק, כאפט מען עס נאכאמאל אוועק, און אזוי כאפט מען עס אוועק איינמאל און נאכאמאל, ביז מען ווערט באצאלט די גאנצע חוב. זאגט די משנה נאך א הלכה פון א קרקע כל שהיא, ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה, אויב מען קויפט א קליינע קרקע מיט כסף, אדער מיט א שטר, אדער מ'מאכט דערין א חזקה, וואס דאס זענען דאך די קנינים קונה צו זיין א קרקע, קען מען אגב דעם קונה זיין אנדערע נכסים מטלטלין וואס זיי האבן נישט קיין אחריות, און ס'מוז אפילו נישט ליגן אויף דעם שטיקל קרקע, ווייל די הלכה איז קנין אגב, אז מ'קויפט א קרקע קען מען אגב דעם קונה זיין אויכעט אנדערע זאכן, קומט מיר די משנה דא לאזן הערן אז די קרקע וואס איך קויף מוז נישט זיין מער ווי א כלשהי. משנה ז' וועט מען מקדים זיין די הלכה פון מתנת שכיב מרע. א מתנה פון א געזונטע מענטש איז נישט קיין מתנה נאר אויב מען האט געמאכט מיט אים א קנין. אבער ביי א קראנקע מענטש האבן די חכמים נישט געוואלט אז דער מענטש זאל צוטומלט ווערן, ער זאל צומישט ווערן, האט מען געמאכט אז אפילו מיט זיינע ווערטער אליין הייסט עס שוין ככתובים ומסורים דמי און ס'העלפט אפילו אן א קנין. דאס איז אבער נאר אויב דער מענטש האט קלאר ארויסגעזאגט אז ער איז מצווה מחמת מיתה, ער ווייסט אז ער האלט שוין ביים שטארבן, און דעמאלטס האט עס די דינים פון א מתנת שכיב מרע, און אויב ער שטארבט זענען די אלע זאכן קונה אפילו אן א קנין, אויב אבער ער איז אויפגעשטאנען געזונט קען ער צוריקציען פון די מתנה אפילו מען האט געהאט געמאכט א קנין, און אפילו ער האט איבערגעלאזט אביסל נכסים וואס וועט מען זען באלד אין די משנה וואס דאס מיינט אז ס'איז נישט געווען קיין ריכטיגע שכיב מרע, וויבאלד ער האט קלאר ארויסגעזאגט אז ער איז מצווה מחמת מיתה, קען ער צוריקציען ווען ער ווערט געזונט. אויב דער מענטש האט קלאר ארויסגעזאגט אז די מתנה געט ער פון יעצט ביים לעבן, ס'איז נישט אלס א שכיב מרע, איז אפילו ער איז באמת קראנק, הייסט עס ווי א מתנה פון א געזונטע מענטש, און מ'דארף מאכן א קנין אויף די זאך. דא אין די משנה רעדט מען אז דער מענטש האט נישט ארויסגעזאגט אז דאס איז מחמת מיתה, און ער האט אויכעט נישט ארויסגעזאגט אז דאס זאל גיין מיט א קנין פון א געזונטע מענטש ס'זאל צוגיין גלייך מהיום. איז וויאזוי ווייסט מען וואסערע דין ס'האט און צו מ'קען צוריקציען שפעטער ווען מ'ווערט געזונט, זאגט די משנה אז מ'קוקט צו ער האט איבערגעלאזט פאר זיך פארמעגנס אדער נישט. אויב ער האט נישט איבערגעלאזט פאר זיך גארנישט, איז עס זיכער געווען מצווה מחמת מיתה, און אויב ער שטייט אויף געזונט, אפילו עס איז געווען א קנין, קען מען צוריקציען. אויב ער האט יא עפעס איבערגעלאזט פאר זיך, זעהן מיר אז דער מענטש האט נאך געהאט א חשבון צו בלייבן לעבן, און ער האט עס נאר געמיינט מקנה צו זיין אלס א געזונטער מענטש, און אויב מען האט געמאכט א קנין, אפילו ער שטייט אויף פון דעם קרענק, קען ער נישט צוריקציען. דאס זאגט די משנה דא, הכותב נכסיו שכיב מרע, א מענטש וואס ליגט קראנק אין בעט, און ער פארשרייבט זיינע נכסים פאר א צווייטן. שייר קרקע כל שהוא, טאמער ער האט איבערגעלאזט א שטיקל קרקע פאר זיך, מתנתו מתנה, איז א מתנה א מתנה, און אויב מען האט געמאכט א קנין, קען ער נישט צוריק ציען דערפון, אפילו ער שטייט אויף געזונט. לא שייר קרקע כל שהוא, טאמער דער מענטש האט גארנישט איבערגעלאזט פאר זיך, אין מתנתו מתנה, איז די מתנה נישט קיין מתנה, ווייל מען ווייסט אז א מענטש לאזט נישט געווענליך מען זאל אים אלעס אוועק נעמען, און אז ער האט מסכים געווען אז ער זאל נישט בלייבן מיט גארנישט, האט ער זיכער געמיינט דא אלס מצווה מחמת מיתה, און ביי מצווה מחמת מיתה, ביי מתנת שכיב מרע איז די הלכה, אז אויב מען שטייט אויף געזונט, אפילו עס איז געווען א קנין, קען מען צוריק ציען דערפון. זאגט די משנה, הכותב נכסיו לבניו, א מענטש וואס ער איז קראנק, און ער פארשרייבט זיינע נכסים פאר די זין, וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, בתוך הדברים האט ער אויכעט פארשריבן פאר די פרוי זיינע א שטיקל קרקע צווישן די קינדער, איבדה כתובתה, אויב זי האט גארנישט געזאגט, זי האט נישט מוחה געווען און געזאגט, איך דארף נישט דאס, איך דארף מיין געהעריגע כתובה, איך דארף די מנה און סיי וואס ס'קומט זיך מיר, האט זי פארלוירן מיט דעם די כתובה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה, אויב זי האט זיך נאר אנגענומען אויף זיך, אף על פי שלא כתב לה, אפילו מען האט נישט פארשריבן, מען האט גארנישט אראפגעשריבן, אבער זי האט מקבל געווען צו זיין און באקומען א חלק צווישן די קינדער, אפילו עס איז נישט געווען קיין קנין דערויף, איבדה כתובתה, האט זי שוין דערלייגט די כתובה, און זי קען מער נישט צוריקציען און בעטן א כתובה. משנה ח' הכותב כל נכסיו לעבדו, א מענטש וואס ער פארשרייבט פאר זיין עבד כנעני, אלע מיינע נכסים זאל גיין פאר דיר, איז דאך אין דעם אויך נכלל דער עבד אליין, קומט אויס אז ער איז אים מקנה זיין אייגענע גוף, ממילא יצא בן חורין, דער עבד ווערט באפרייט. אויב אבער שייר קרקע כל שהוא, אויב ער האט ארויסגעשריבען אינעם שטר, אלע מיינע פארמעגנס געב איך דיר איבער אויסער א קרקע כל שהוא, לא יצא בן חורין, גייט שוין דער עבד נישט ארויס אויף דער פריי, ווייל איך זאג, פונקט ווי ער האט איבערגעלאזט דעם קרקע כל שהוא, האט ער אויכעט איבערגעלאזט דעם עבד. איי ער האט דאך אים פארשריבן אלע נכסים, ער האט אים סתם געוואלט חנפ'ענען, ער האט עס בכלל נישט געמיינט ערנסט, ער האט אים בכלל נישט אינזין געהאט צו באפרייען, און אז ער איז נישט באפרייט קען ער נישט קונה זיין גארנישט פון די נכסים, ווייל מה שקנה עבד קנה רבו, אזוי האלט דער תנא קמא, דאס איז די שיטה פון ר' מאיר, אז לא פלגינן דיבורא, מען צוטיילט נישט זיין דיבור, און זאגן אז געוויסע נכסים איז ער קונה, און ער איז קונה זיך אליין אויכעט, און נאר די קרקע כל שהוא נישט, אז ער האט געזאגט קודם כל נכסיו, און נאכדעם האט ער געמאכט א חוץ, ער האט געזאגט אויסער די קרקע כל שהוא, איז שוין די גאנצע מתנה אויס. רבי שמעון אומר, מען קען יא צוטיילן דעם דיבור, ממילא לעולם הוא בן חורין, ער איז אייביג א בן חורין, סיי דער מענטש האט יא אנדערע נכסים, אויסער די עבד מיט דעם קרקע, און סיי ער האט נישט קיין שום אנדערע נכסים, אייביג אייביג זאג איך, אז ווען ער האט אים געזאגט אלע מיינע נכסים גייען פאר דיר איז אין דעם אויך נכלל די קערפער פונעם עבד, און ער האט אים געמיינט צו באפרייען. עד שיאמר, אויסער אויב ער זאגט אזוי, הרי כל נכסי נתונין לאיש פלוני עבדי, איך געב איבער פאר מיין קנעכט אלע מיינע נכסים, חוץ מאחד מריבוא שבהם, חוץ איין חלק פון צען טויזנט וואס דאס געב איך אים נישט איבער, אויב ער האט געשריבן אזא מין לשון, ער האט נישט געשריבן אויסער א קרקע כל שהוא, דעמאלט זאג איך אז דער אחד מריבוא דאס גייט ארויף אויפן עבד אליין, איי דער עבד איז דאך מער ווערד ווי א צען טויזענטסטל פון די פארמעגן, אבער ביי דעם אדון האט ער נישט געהאט קיין גרעסערע חשיבות ווי א צען טויזענטסטל, און דעמאלטס אז ער שרייבט חוץ מאחד מריבוא שבהם דעמאלטס האט ער נישט אינזין געהאט צו באפרייען דעם עבד, אבער ווילאנג מען שרייבט נישט אזא מין לשון האט ער יא זיכער געמיינט צו באפרייען אויכעט דעם עבד און אים מקנה זיין די אנדערע נכסים. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ו עמוד א', תניא, אבא בנימין אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, די תפילה פון א מענטש ווערט נישט דערהערט נאר ווען ער דאווענט אין א שול, שנאמר, לשמוע אל הרנה ואל התפלה, במקום רינה, דארט וואו עס איז דא א געזאנג פון די גאנצע עולם וואס זיצט און מען שטייט און מען דאווענט, מען זאגט שירות ותשבחות, שם תהא תפילה, דארט זאל זיין די תפילה און דארט איז עס ריכטיג אנגענומען. זאגט דער מהרש"א, טאמער א מענטש האט אבער א פלאץ וואו ער לערנט, מיר האבן שוין געזען אין די גמרא אין מסכת ברכות ערגעץ אנדערש זאגט די גמרא אז רב אמי און רב אסי זיי האבן געדאווענט צווישן די זיילן פון בית מדרש וואס דארט האבן זיי געלערנט זיי האבן נישט מקפיד געווען צו דאווענען אין א בית הכנסת זיי האבן געדאווענט אין א בית המדרש דארט ווי זיי האבן געלערנט דא רעדט מען נאר פון איינער וואס האט נישט קיין מקום קבוע ווי ער לערנט דעמאלטס זאל ער זיך אויסוועלן צו דאווענען אין א בית הכנסת און די חכמת מנוח ברענגט פון א ספר שערי אורה וואס ער איז מסביר אז ס'מיינט נישט צו זאגן אז טאמער א מענטש דאווענט אמאל נישט אין א בית הכנסת איז יענע תפילה אינגאנצן לאיבוד חלילה, נאר ס'ווארט ביז ער וועט יא גיין אין בית הכנסת און דאווענען, און דעמאלטס ווען ער וועט דאווענען אין בית הכנסת יענע תפילה וועט מעלה זיין אלע אנדערע תפילות וואס זענען נישט געווען אין בית הכנסת, און ער זאגט אז די זעלבע זאך איז מיט תפילה בציבור, טאמער א מענטש איז אמאל געווען א אונס, ער האט נישט געקענט דאווענען מיט א ציבור, און שפעטער ווען ער וועט גיין דאווענען מיט מנין וועט ער מיט יענע תפילה מעלה זיין די פריערדיגע תפילות וואס זענען געווען ביחידות. זאגט די גמרא, אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מנין, פון ווי ווייסן מיר, שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, דער אייבערשטער געפינט זיך אין בית הכנסת שנאמר, אלקים נצב בעדת קל, ער געפינט זיך אין דעם בית מועד זיינעם, ווי ער איז באשטימט צו זיין און זיך דרייען, ומנין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם, וואו זעהן מיר ווען צען אידן דאווענען געפינט זיך די שכינה דארטן, שנאמר אלקים נצב בעדת קל, און עדת ווייסט מען אז דאס מיינט צען, מען לערנט עס ארויס פון די מרגלים ווי ס'שטייט עד מתי לעדה הרעה הזאת, און דאס גייט ארויף אויף צען מרגלים אויסער יהושע און כלב. און די גמרא זאגט טאקע שפעטער אז ביי די צען וואס דאווענען קומט דער אייבערשטער שוין פון פריער, דער אייבערשטער געפינט זיך שוין פאר דעם און ער ווארט אז די צען אידן זאלן אנקומען, וממילא שטימט זייער גוט וואס ר' יצחק האט געזאגט אז דער אייבערשטער איז מצוי בבית הכנסת, ווייל נישט נאר בשעת'ן דאווענען איז ער דארט, נאר אויך פריער ווארט ער שוין אפ אז מען זאל קומען דארטן דאווענען. ומנין לשלושה שיושבין בדין ששכינה עמהם, פון וואו זעהן מיר אז ווען דריי אידן, דריי דיינים, זיצן און מאכן א דין תורה, איז די שכינה אויכעט מיט זיי, שנאמר בקרב אלהים ישפוט, דער אייבערשטער זיצט צווישן די דיינים, זאגט דער מהרש"א, דיינים איז דאך די מצוה אז זיי דארפן זיצן, ממילא בקרב אלהים, דער אייבערשטער זעצט זיך אויכעט אראפ צווישן זיי, ווידעראום ביי די מתפללים שטייט אלקים נצב בעדת קל, ווייל מען טאר דאך נישט זיצן אין די ד' אמות של תפילה, און דער אייבערשטער איז מקיים ושמרתו של תורה, און ער שטייט דארט ווי די מענטשן דאווענען. זאגט די גמרא ומנין לשניים שיושבין ועוסקין בתורה, צוויי אידן זיצן און לערנען ששכינה עמהם שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, מאי לחושבי שמו, די סוף פון דעם פסוק איז לחושבי שמו, אמר רב אשי, חישב אדם לעשות מצוה, א מענטש האט געפלאנט און גערעכנט זיך צו טון א מצוה ונאנס, ס'איז אונטערגעקומען א אונס ולא עשאה ער האט עס נישט געטון, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, רעכנט אויף אים די תורה כאילו ער האט עס יא געטון. ומנין שאפילו אחד, איין איד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, איז רש"י מסביר וואס איז די פשט אזכיר את שמי, און וואו זעהן מיר אז דאס גייט ארויף אויף לערנען, ווייל אויף יעדן פלאץ וואו ס'וועט דערמאנט ווערן מיין נאמען, על פי מצותי ודברי, ווי די מהרש"א איז מסביר סתם אזוי טאר מען דאך נישט ארויפברענגען דעם אייבערשטנ'ס נאמען אומזיסט אויף די ליפן, אבער ווען מען לערנט תורה מעג מען ארויסזאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דאס איז די פשט יעדן פלאץ אשר אזכיר את שמי, וואס דאס מיינט אז א איד זיצט און לערנט אבוא אליך וברכתיך, און דער בן איש חי זאגט א רמז, את שמי, אונז ווייס מיר כל התורה כולה זענען שמותיו של הקדוש ברוך הוא, את, פון א' ביז ת', יעדע אות פון די תורה איז שמי מיין נאמען, און טאמער א איד זיצט און ער לערנט די הייליגע ווערטער איז די שכינה מיט אים. שטעלט זיך די גמרא, וכי מאחר דאפילו חד, וויבאלד ווען איין איד זיצט און לערנט איז די שכינה מיט אים, תרי מבעיא, איז דאך זיכער אז ביי צוויי קומט די שכינה, פארוואס דארף איך האבן א באזונדערע פסוק פון אז נדברו יראי השם ויקשב השם אז ביי צוויי געפינט זיך דער אייבערשטער? ענטפערט די גמרא, ביי צוויי איז דא א חידוש, תרי מכתבן מילייהו בספר הזכרונות, ס'ווערט פארשריבן זייערע ווערטער אין א ספר הזכרונות ווי ס'שטייט דארט אין פסוק ויכתב ספר זכרון לפניו, אבער חד אז איינער לערנט אליין, לא מכתבן מיליה בספר הזכרונות, זיינע ווערטער ווערן נישט פארשריבן אין ספר הזכרונות. תוספות האט אפגעלערנט אז דאס מיינט צו זאגן די מעשה טובה פון דעם איינער וואס ער זיצט און לערנט, דאס ווערט נישט פארשריבן אין ספר הזכרונות, און תוספות שטעלט זיך אונז ווייס מען דאך וכל מעשיך בספר נכתבין, און אויב דאס איז אזוי ביי עבירות איז דאך מידה טובה מרובה ווען א איד זיצט און לערנט, פארוואס זאל עס נישט זיין אפגעשריבן? מאכט תוספות א חילוק אז מען שרייבט עס יא אין א באזונדערע בוך, מען שרייבט עס נישט צאם מיט די זכותים פון אלע כלל, פון גאנץ כלל ישראל. די מהרש"א האט אנדערש אפגעטייטשט דא, די מהרש"א זאגט אז תרי פארשרייבט מען זייערע חידושי תורה, און ער איז מסביר, וויבאלד צוויי אידן לערנען און מען אמפערט זיך ארום, מען שמועסט זיך דורך, קומט ארויס מער א קלארערע זאך, און מען איז זיך נישט אזוי ווייט טועה, ממילא קען מען פארשרייבן זייערע חידושי תורה, עס איז מער לאמיתה של תורה, מה שאין כן א איד וואס לערנט אליין קען זיך טועה זיין און דערפאר שרייבט מען נישט זיינע חידושים אין די ספר הזכרונות. זאגט די גמרא וכי מאחר וויבאלד דאפילו תרי ווען צוויי אידן זיצן און לערנען טוט די שכינה דארטן זיין תלתא מבעיא איז דאך אוודאי אזוי ביי דריי פארוואס דארף איך דעם פסוק פון בקרב אלהים ישפוט אז דער אייבערשטער געפינט זיך ביי דין תורות ענפערט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געקענט זאגען, דינא שלמא בעלמא הוא, א דין תורה דאס איז נישט קיין תורה, דאס איז סתם מען מאכט שלום צווישען מענטשען, ולא אתיא שכינה און די שכינה קומט נישט אהין, קא משמע לן דדינא נמי היינו תורה א דין תורה איז אויך אזוי ווי מען רופט עס טאקע דין תורה. וכי מאחר דאפילו תלתא עשרה מבעיא, אויב ביי דריי ביי דיינים קומט שוין די שכינה הקדושה איז דאך זיכער אז ווען צען אידען דאווענען איז זיכער די שכינה דארט, פארוואס דארף איך דעם פסוק פון אלקים נצב? ענפערט די גמרא עשרה ווען עס איז דא צען מענטשן קדמה שכינה ואתיא קומט שוין די שכינה פון פריער ווי ס'שטייט נצב ער שטייט שוין דארט פון פארדעם תלתא ביי דריי פון א דין תורה איז עד דיתבי ווארט דער אייבערשטער ביז זיי זעצן זיך צאם ווייל די דיינים זיצן דאך טאקע איז ביז זיי זעצן זיך נישט אראפ צו דין תורה קומט נישט די שכינה הקדושה. זאגט די זוהר הקדוש ויחי יעקב בארץ מצרים, אמאי פרשתא דא סתימא, פארוואס איז די פרשה פארמאכט? ס'איז צוזאם באהאפטן מיט פרשת ויגש, מ'זעהט נישט קיין דיפערענץ, רבי יעקב אמר ווייל בשעתא דמית יעקב אסתימו עיניהון דישראל, ס'איז פארמאכט געווארן די אויגן פון די אידן, רבי יהודה אמר דכדין נחתו לגלותא ואשתעבידו בהון, ס'האט זיך אנגעהויבן דעמאלס די שעבוד. רבי שמעון אמר, מה כתיב לעילא וואס שטייט פאר דעם וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד וכתיב און גלייך נאכדעם שטייט אן קיין הפסק ויחי יעקב דלא אתחזי לאפרשא בין דא לדא ס'פאסט נישט צו צושיידן צווישן איינס און די אנדערע ווייל די ביידע גייען טאקע ממש אינאיינעם מה אינון פונקט ווי די פריערדיגע פסוקים, און די שבטים וואס זענען דארטן געווען, קיימי זיי האבן געלעבט דארט אין מצרים בתפנוקין דמלכין, מיט אלע באקוועמליכקייטן פון א קעניג, וקבילו ענוגא וכסופין לגרמייהו, זיי האבן זיך דארטן מענג געווען, און געהאט אלע גליסטיגע זאכן, אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין בענוגא וכסופין לגרמיה לא אתפרש דא מן דא, די זעלבע זאך יעקב אבינו איז גארנישט אנדערש געווען, ער האט געהאט דארטן אלע באקוועמליכקייטן פון א קעניג, און אלע פארגעניגנס און אלע גוטע זאכן וואס מען האט אים צוגעשטעלט אין מצרים. והכא נאר דא אין מצרים אקרי ויחי איז זיין לעבן געווארן אנגערופן א לעבן, דהא כל יומוי אלע זיינע טעג לא אקרי ויחי, בגין דכל יומוי בצערא הוו, אלע זיינע טעג האט ער זיך געמוטשעט בצערא אשתכחו, עליה כתיב, שטייט א פסוק אין איוב לא שלוותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, און די חזל דרש'נען שוין אז לא שלוותי דאס גייט ארויף פון עשיו אדער פון לבן, און לא שקטתי גייט ארויף פון עשיו אדער פון לבן, און לא נחתי מיינט פון דינה, פון שכם, און ויבא רוגז מיינט פון יוסף. אבער בתר דנחת למצרים, נאכדעם וואס ער האט אראפגענידערט קיין מצרים, אקרי ויחי, דעמאלטס איז שוין יא געווארן אנגערופן א לעבן. חמא האט געזען לבריה זיין זון מלכא איז געווען א קעניג, חמא האט געזען לכל בנוי אלע זיינע זין זענען זכאין צדיקיא, ערליכע צדיקים, וכלהו בתענוגי ותפנוקי עלמא, ס'האט זיי גארנישט געפעלט דארטן פאר קיינעם, והא יוסף בינייהו און ער איז געזיצן צווישן זיי און געקוועלט, כחמר טב אזוי ווי א גוטע וויין דיתיב על דורדייה וואס ער זיצט אויף זיין זאץ, כדין אקרי ויחי יעקב, דעמאלטס איז עס געווארן אנגערופן ויחי יעקב. ולא פריש, ס'איז טאקע גארנישט אפגעטיילט בין ויפרו וירבו מאוד לויחי יעקב והכי אתחזי, ווייל דאס איז טאקע געווען די סיבה פון ויחי יעקב, ווייל ס'איז געווען דארטן ויפרו וירבו מאוד, און זיי האבן געהאט אלע גוטע זאכן, פאר דעם האט ער געלעבט א ריכטיגע לעבן. שבע עשרה שנה, וואס איז דער חשבון פון זיבעצן יאר? מאי טעמא שבע עשרה שנה? אלא אמר ר' שמעון, כל יומוי דיעקב בצערא הוו, אלע זיינע טעג זענען געווען מיט א צער בצערא אעבר לון בקדמיתא, אלעס איז אדורך אויף אים, אנהייב אן מיט א צער, אבער כיוון דחמא ליוסף, והוה קאים קמיה, ווען יוסף איז אים געבוירן געווארן און יוסף איז געשטאנען פאר אים, כד יעקב מסתכל ביוסף, ווען ער האט זיך אומגעקוקט און איינגעקוקט אויף יוסף, הוה אשתלים בנפשיה האט עס גערעכנט געווארן ביי אים כאילו חמא לאמיה דיוסף, האט ער זיך גאר שטארק בארואיגט כאילו ער וואלט געזען רחל, דשפירו דיוסף, די שיינקייט פון יוסף דמי איז געווען אייניג לשפירו דרחל. והוה דמי בגרמיה עס איז געווען גערעכנט ביי אים כמה דלא אעבר עליה צערא ביומוי, ער האט ממש פארגעסן אלע זיינע פריערדיגע צרות ווען ער האט זיך אומגעקוקט אויף יוסף, וכד יוסף אתפרש מניה שפעטער ביי די זיבעצן יאר ווען יוסף איז אוועק גענומען געווארן פון אים כדין אתקיים דעמאלטס איז מקוים געווארן די פסוק לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז דדא קשיא ליה ליעקב מכל מה דעבר דאס אז ער איז צושיידעט געווארן פון יוסף דאס איז געווען ערגער פאר יעקב אבינו פון אלע פריערדיגע פראבלעמען ס'איז אים גערעכנט געווארן כאילו אויפן זעלבן רגע איז אים צוריק באפאלן די אלע פריערדיגע צרות וואס ער האט שוין געהאט פארגעסן און זיך געטרייסט דערפון מיט יוסף און אַז דער טרייסטונג איז אַוועקגעגאַנגען, זענען אים אַלע צרות באַפאַלן אויף איין מאָל. ובזמנא דאתפרש יוסף מניה ווען יוסף איז אַוועקגעגאַנגען פון אים מה כתיב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה וגומר וכל יומין דיעקב לא הוה ליה צערא כהאי והוה בכי כל יומא ער האָט יעדן טאָג געוויינט לאינון שבע עשרה שנה דיוסף ער האָט געוואָלט נאָכאַמאָל זוכה זיין צו די זיבעצן יאָר וואָס ער איז געווען אינאיינעם מיט יוסף

יעצט האבן מיר געלערנט נאך א פשט אויף די ויחי יעקב כל אינון שנין, די אלע יארן וואס ער איז געווען אין מצרים שכינתא יקרא דקודשא בריך הוא עמיה אשתכח איז די שכינה געווען מיט אים, ובגין כך חיים אקרון און פאר דעם איז עס אנגערופן א ריכטיגע לעבן. זאגט דער רמב ם אין הלכות תשובה פרק ב', האבן מיר געלערנט דאנערשטאג, אז עבירות שבין אדם לחבירו דארף מען יא ארויסזאגן און בעטן אז יענער זאל אים מוחל זיין, און מען האט דאס ארויסגעלערנט פון א פסוק מכסה פשעיו לא יצליח. זאגט דער רמב ם במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו, אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו, אזא מין עבירה וואס איז נישט באקאנט ביי מענטשן דארף מען נישט פארציילן, ועזות פנים היא לו אם גילם, פארקערט, ס'איז א חוצפה ס'ווייזט אז ער שעמט זיך נישט דערמיט, נאר ממילא זאל ער עס נישט פארציילן, אלא נאר וואס דארף ער טון פארן אייבערשטן זאל ער זיך יא אויסרעדן, שב ער טוט תשובה לפני הקל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו, פארן אייבערשטן זאגט ער די עבירה ומתוודה עליהם לפני רבים סתם, פאר אנדערע מענטשן זאגט ער סתם א ווידוי זיי זאלן וויסן אז ער האט חרטה פון זיינע עבירות, ער זאגט אבער נישט וואס די עבירה איז, וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו ס'איז בעסער אז זיין עבירה ווערט נישט באקאנט, שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וואויל איז פאר דער וואס טוט באהאלטן די עבירה און ער פארציילט עס נישט, ווייל אויב ער זאל עס פארציילן קען דאס נאך זיין א חילול השם, ווייל ס'קען זיין אז מענטשן האבן נאך נישט געוואוסט פון דעם, און אז זיי וועלן הערן אז ער האט געזינדיגט, וועלן זיי זיך אפשר אפלערנען פון דעם, ממילא עבירות שבין אדם למקום זאל מען נישט פארציילן. זאגט דער רמב ם. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, ס'איז שטענדיג גוט תשובה צו טון און שרייען צום אייבערשטן, אבער בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפירים די עשרת ימי תשובה היא יפה ביותר, ס'איז זייער גוט, ומתקבלת היא מיד ס'ווערט גלייך אנגענומען שנאמר דרשו ה' בהמצאו, פארש דעם אייבערשטן ווען ער געפינט זיך, במה דברים אמורים ביחיד. ביי יחיד איז דא אזוי אז די עשרת ימי תשובה געפינט זיך דער אייבערשטער נענטער צו אונז ווי אין די אנדערע צייטן פונעם יאר, אבל ציבור כל זמן שעושים תשובה יעדן מאל וואס א ציבור נעמט זיך צאם און מ'טוט תשובה וצועקין בלב שלם הן נענין ווערן זיי גלייך געהאלפן שנאמר כה' אלקינו בכל קראנו אליו יעדן מאל ווען אימער מ'רופט דעם אייבערשטן איז ער אייביג נאנט. זאגט דער רמב ם יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, יום כיפור איז א צייט פאר יעדן איינעם תשובה צו טון ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, דאס איז א צייט וואס איז געגעבן געווארן מוחל צו זיין עבירות פאר אידן, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה, יעדער דארף תשובה טון ולהתוודות ביום הכיפורים. ומצוות ווידוי יום הכיפורים, שיתחיל מערב היום, די מצוה פון ווידוי פון יום כיפור איז אז מען זאל שוין אנהייבן פון ערב יום כיפור, קודם שיאכל נאך פאר מען עסט די סעודת המפסקת, שמא יחנק בסעודה קודם שיתוודה, מען האט מורא געהאט אז ער וועט זיך דערשטיקן חלילה ביי די סעודה, נאך פאר די ווידוי האט מען געוואלט ער זאל נישט שטארבן אן ווידוי, ממילא האט מען געזאגט אז מען זאל זיך שוין מתוודה זיין ביי מנחה פאר די סעודת המפסקת. ואף על פי שהתוודה קודם שיאכל, אפילו מען האט שוין געזאגט ווידוי פארן עסן, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית, דארף מען זיך נאכאמאל מתוודה זיין ביינאכט נאך די סעודת המפסקת, ווי רש י האט געהאט א גירסא אין די גמרא אז דאס איז ווייל ס'קען זיין אז ס'איז געשען עפעס א דבר קלקלה ביי די סעודה, ער איז עפעס נכשל געווארן מיט א עבירה ביי די סעודה, ממילא דארף מען זיך נאכאמאל מתוודה זיין. וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה. און רש י זאגט אויך אז די סיבה פארוואס מ'דארף זיך מתוודה זיין פאר די סעודה איז אנדערש ווי די רמב ם זאגט וועגן שמא יחנק נאר ווייל שמא וועט ער זיך אנטרינקען און ער וועט נישט קענען זאגן קיין וידוי נאכדעם ממילא זאל מען זאגן וידוי פארדעם, די רמב ם האט געהאט א אנדערע גירסא אין די גמרא. והיכן מתוודה, וואו זאגט מען די ווידוי יום כיפור, יחיד זאגט עס אחר תפילתו, נאך שמונה עשרה, נאך יהיו לרצון, דער שליח ציבור זאגט עס באמצע תפילתו, דער שליח ציבור זאגט עס אינמיטן די תפילה בברכה רביעית, ביי די מיטלסטע ברכה וואס מען לייגט צו לכבוד היום. זאגט דער ספר חרדים. תקע זאלסט אריינשטעקן יתד חזקה, א שטארקע נאגל, אצל כותל המערבי, וואס דארט געפינט זיך די שכינה הקדושה, מיינט ער נישט ממש אריינהאקן א נאגל אינעם כותל, דאס טאר מען דאך נישט טון, נאר ער מיינט צו זאגן א משל, זאלסט דיך אזוי שטארק באהעפטן מיט'ן אייבערשטן כאילו דו האסט אריינגעהאקט א נאגל אינעם כותל המערבי, ויתד בלבבך, און א צווייטע נאגל ביי דיר אין הארץ, אחוזות קשורות יפה, די צוויי נעגל זאלסטו צאמקניפן און פארבינדן בחבל מיט אזא שטריק וואס איז קלוע געפלאכטן בשלש קליעות, וואס זענען די דריי געפלעכטעכצער, אחד זאל זיין אהבתו זאלסט ליב האבן דעם אייבערשטן בלי פירוד, ווי ס'שטייט א פסוק בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, די צווייטע זאך זאלסטו זיין עסוק בתורה, זאלסט עוסק זיין אין תורה, און די דריטע חלק פונעם קשר פונעם חבל זאל זיין עבודת המצוות. זאגט ער ווייטער, המתיר ווען איינער זאל אויפבינדן אסירי המלך, די ארעסטאנטן וואס די קעניג האט אריינגעלייגט אין טורמע חייב מיתה, והרי המלך יתברך אסר ער האט איינגעשפארט הלשון דעם צינג בשתי חומות מיט צוויי מויערן, אחת של עצם איינס פון ביין דאס איז די ציינער ואחת של בשר איינס פון פלייש דאס איז די ליפן, ווי מעגסטו אויפמאכן דיין מויל און ארויסנעמען דעם ארעסטאנט פונעם קעניג דעם צינג און רעדן דערמיט זאכן וואס דער אייבערשטער וויל נישט. זאגט ער ווייטער איך לא תתבודד עמו יתברך, ווי אזוי זאלסטו נישט זיין בהתבודדות, איינזאם אליין זיך מייחד זיין מיטן אייבערשטן, והנה אתה רוב זמניך יחיד, רוב פון דיינע צייטן ביסטו סיי ווי אליין, בבטן אמך ביסטו געווען יחידי, בעת תישן ווען דו שלאפסט איז הגוף יחידי, די גוף איז אליין דא, והנשמה יחידית, די נשמה גייט ארויף אליין. הגוף בקבר בדד, די גוף איז אויכעט אין קבר איינזאם אליין, והנשמה איז אויכעט בדד, אדער גייט עס בגן עדן, וואס דארט איז כל צדיק מדור לפי כבודו, יעדער צדיק האט זיך א אייגענע וואוינונג, ובגיהנום ודאי, כיוון דרשעים בחושך ידמו, אלע רשעים זיצן אין די פינסטערניש, נמצא לבדו, מיינט דאך ווייטער איינזאם אליין, קומט דאך אויס אז רוב פונעם מענטש איז ער איינזאם אליין, פארוואס זאל ער זיך נישט מדבק זיין און מתבודד זיין מיטן אייבערשטן? לכן שמע בקולי הער צו מיין קול. ולך עמו תמיד גיי שטענדיג מיטן אייבערשטן ולא תפרד רגע שייד דיך נישט אפ פון אים קיין איין רגע. כי אם תדרשנו טאמער דו וועסט פארשן דעם אייבערשטן ידרש לך, וועט ער זיך מאכן געפונען צו דיר, לא יפרוש ממך ער וועט זיך נישט אפשיידן פון דיר. מה נאה ווי שיין ונעימה און זיס, לוויותו יתברך איז די באהעפטונג פונעם אייבערשטן, כי הוא אביך ער איז דיין טאטע קנך וואס ער האט דיך באשאפן, הוא עשך ער האט דיך געמאכט ויכוננך און ער האט דיך אהער געשטעלט.